א גוט'ן ערב שבת קודש פרשת ויגש. כ'האב שוין געמאכט א שיעור אבער כ'מוז צולייגן צוויי וויכטיגע זאכן. איין וויכטיגע זאך איז אז ס'איז דא א בחור ראלינסקי ער האט געלערנט אין די ישיבה תלפיות און דער מלאך המוות האט צוגענומען זיין נשמה וויאזוי וואס ווער און ווען ווייס איך נישט. כ'ווייס נאר אזויפיל איך נעם זיבעצן טויזנט פֿיר הונדערט און דרײַ און פֿופֿציק און א האלב דיסקלעימערס, כ'האב באקומען געוויסע טיפס, כ'ווייס נישט צו ס'איז אמת, כ'טאר עס נישט נאכזאגן, אבער אז דאס איז געווען א סועסייד, א זעלבסמארד. יעצט, עטס דאך אלע זאגן קוק א רשע א משוגענער, ער רעדט פון פגם משפחה און מ'וועט נישט קענען טון שידוכים די איבריגע קינדער מיט די גאנצע נײַן יארדס, איך קען די אלע ביזנעס קען איך, נאר באמת איז דא א הלכה אין רחמים בדין, אונז וויל מיר צוריק שטעלן די קאמיוניטי ס'זאל זיין א נארמאלע און א סעיף קאמיוניטי, יעצט צי דאס איז געווען ווייל ער איז געווען אויף דראגס צי נישט, ס'קען זיין די דראגס מיט די וויין האבן געשפילט, ס'קען זיין ער איז געווען אויף ליגעל דראגס וואס ער האט געמעגט האבן, אבער דאך כ'האב דיר געזאגט מ'טאר נישט געבן נאר גרעיפּ דזשוס, די אלע זאכן איז שוין יעצט אירעלעווענט, צי ער איז געווען אביוזד, סעקשועלי, צו ער איז געווען אביוזד פון די מלמדים מ'האט אים ארויסגעווארפן מ'האט זיך אנגעווארפן מיט, וואס דאס איז זייער א נארמאלע זאך אז א בחור ווערט דיפרעסט און נעמט זיך דאס לעבן ווייל ע ער זעהט שוין נישט קיין תכלית, ער פארלירט די קאמיוניטי, ער פארלירט די חברים מיט אלעם, סאו אנשטאט מען זאל זיך אראפזעצן און מען זאל דורכשמועסן די זאך און זעהן וואס מען קען טון אז ס'זאל נישט געשעהן מער אזא זאך, ווייל דערווייל האמיר שוין דריי יעדע וואך, דריי סועסיידס האמיר יעדע וואך, דאס איז פאר די ערשטע פאר די וואך, אבער בסך הכל איז נאכנישט דורך די וואך, איז. שטאטס מען זאל דאס טוהן זיך אראצוזעצן און אויסצוארבעטן וואטס העפענינג, פארוואס ווארפט מען אזויפיל קינדער ארויס אין גארביטש, מען שטויסט זיי ארויס פון ישיבות, מען דארף אנקומען צו תלפיות, זיי מאכן גוטע עדווערטייזמענט זענען אבער שקרים מיט בלאפערס, איך האב דארט געהאט א קרוב משפחה וואס ער איז דארט געווען זיי האבן אים געגעבן א קנס אז ער מוז פארן מיט א קאר סערוויס ערגעץ ביינאכט, יענער האט געמיינט ער זעהט די מלאך המוות, א גוישע קאר סערוויס, און מ'האט אים גראד ארויסגענומען פון דארט, פלאס זיי טשארדזשען דארטן אין אלף השישי אריין, ס'איז א באנטש אף גוד אדווערטייזמענטס און דעטס אלל איט איז. זיי האבן נישט קיין פראפעשענעליזעם, קען זיין אז איינער האט גענומען דארט א קורס פון צוויי דריי וואכן, דאס איז דאך אונזער חרבן, אז מ'דארף האבן העווי העווי סייקייעטרי שיקט מען, גייט מען אין מקווה, מ'רעדט זיך דורך די פראבלעמען, יעצט. איך בין נישט דא אראפצורייסן דעם מוסד תלפיות ווייל כ'האב זיי שוין אראפגעריסן אפאר וואכן צוריק, און איך ווייס נישט צו ער האט דארט געלערנט, איך נעם אויף דעם אויך דיסקלעימערס. יעצט ער איז איינגעשטאנען ביי איינעם ווידמאן קאורט אין ספרינג וואלי, יענער איז עפעס א נארמאלער מענטש, ער הייסט בערקאו, דו ווייסט ווער דאס איז? ער ווייסט וויאזוי צוצוגיין צו קינדער, צו ער ווייסט וויאזוי אריינצושטופן אין קינדער זיין ערווה? כ'מיין דאס איז אלץ הפקר, הפקר, מען שיקט אין א בעיסמענט בחורים זאלן דארטן שלאפן. ס'איז אזא שאנדע, איך זאג ענק באמת, אונז גיימיר אפשטעלן דאס אז מ'ווארפט ארויס בחורים, אונז גיימיר דאס אפשטעלן, ווייל דא גייט קומען די אלע וואס זיי געבן די פראגרעמס זענען שוין וועל וועל אוועיר אוו אלל דיס, און יעצט ווען זיי ווייסן שוין אלעס, ביז אפאר וואכן גיי איך עדווערטייזן זייער נאמבער, צו וועם צו רעדן, א בחור העט זיין אין די גאס, דעי קלאוז אפ די ישיבה אדער זיי נעמען צו די פעלגרעם, און די אלע אנדערע זאכן, אונז וועלמיר דאס אפשטעלן. ס'נאר דארף פאלן נאך אפאר קרבנות, מ'דארף צוגרייטן נאך אפאר פלעצער אין בית הקברות, ס'אזא שאנדע וואס מ'טוט דא מיט יעדן. און די גרעסטע עוולה איז נאך, מענטשן זאגן, מ'האט ארום געשיקט טעקסט, ס'איז געקומען די מעדיקל עקזעמינער איז דארט געווען צוויי שעה מיט מעשות, און ער האט געזאגט ס'איז נישט זעלבסמארד, ס'איז שקר, ס'איז ליגנט, איך האב גערעדט מיט א בחור וואס האט מיך אפגעקאלט גראד מוצאי שבת, וואס ער האט דארט געשלאפן, ער האט געזאגט מען האט גראד געזאגט כהנים זאלן ארויס גיין, און מען האט גראד די די די עקזעמינער איז געווען דארטן אפאר מינוט אינגאנצן, און ער האט גראד געזען אז ער האט זיך גענומען דאס לעבן, איך האב שוין געהערט מוצאי שבת האב איך גראד באקומען צוויי טעלעפאן קאלס, איינס פון א בחור און איינס וואס ער איז פון די גרויסע עסקנים וואס ער האלט אויכעט אז מען פארפירט די גאנצע שטעטל. סאו בקיצור, לייג צו דאס נאך צו די אלע ליגנטס וואס עטס האטס געזאגט אלע יארן, די הצלה מיט די שומרים מיט די אלע ווייט וואשן, און די גאווערמענט ווייסט עס שוין, וועגן דעם גייען זיי צוריק עפענען דא אסאך קעיסעס, זיי ווייסן וואס דא גייט פאר, איך האב געהאט א מיטינג די וואך זייער אן ערנסטן מיטינג האב איך געפרעגט איין סטופיד קוועסטשען וואס איך וויל אן ענפער, ווער האט געהארגעט שטארק? דעטס אלל איי וואנט טו קנאו. און יעדער האט זיך געעפנט וואט? ער איז טויט? ווער האט אים געהארגעט? נאובאדי גיווס א פלייאינג הוט אפילו. פארוואס? פאליטיקעל קאנעקשאנס. יעצט פארשטייסטו שוין פארוואס אייסיס איז נישט צופרידן פון דעם אמעריקאנער סיסטעם. ווייל קיינער איז נישט צופרידן. דער סיסטעם איז איין שטיק קאראפשן ענד דעטס איט. עוועריבאדי קען דא וואטעווער דעי וואנט. סאו זאגט אייסיס אויב אזוי בין איך אויך קאראפטעד. ס'איז נישט דא קיין טראסט אינעם גאנצן סיסטעם פון אמעריקע. דער איז נאו טראסט, אלעס גייט מיט פאליטיקעל קאנעקשאנס, און ביז מען כאפט און אז מען כאפט שוין און מען דרייט זיך ארויס, ענד דעטס וואטס העפענינג, דאס איז ממש א חורבן עולם, די שיינקייט פון די וועלט די שפיגל אמעריקע, איין שטיק קאראפשען פון קאפ ביז פיס, מען קען נישט האבן אז א קינד זאל זיין סעיף, מען קען נישט האבן מען זאל נישט סעקשועלי אביוזן א קינד. מען קען נישט האבן אז מען זאל נישט פיזיקל אביוזן א קינד, און מען קען נישט האבן אז מען זאל מארעל אויפהערן צו אביוזן קינדער. אלע מלמדים טוען עס, מען טוט וואס זיי ווילן קענען זיי טון, די מגידי שיעורים, די הנהלה. סאו יעדער איז צופרידן, ראלינסקי גייט קענען טון די בעסטע שידוכים אין שטאט, פארוואס? ווייל זיין קינד איז צוזאמגעפאלן און ער איז געשטארבן, איי אפשר דארף מען דערגיין וואט רילי ווענט ראנג? נאובאדי קעיר, וועמען ארט עס? נפטר פיפטער, אבי געזונט, די ערד וועט עס צודעקן מ'וועט מארגן פארגעסן. אראפ. און דאס איז אונזער חורבן. מען האמיר פופציג יאר געארבעט צוצושטעלן א קאמיוניטי פון קאראפשען, פון ליגנט, פון אלע מינע שלעכטע וועגן וויאזוי מען טאר זיך נישט אויפפירן האמיר צוגעשטעלט מען זאל זיך יא אויפפירן. סאו ווי האלט מען יעצט? אין דר'ערד זעמיר אלע. יעצט אפשר איז דאס געקומען א צייט דער עולם זאל פארשטיין אז נישט תלפיות און נישט די אלע אנדערע ישיבות וואס זיי נעמען אריין שוואכע בחורים און נישט סוחי געלדמאן ס'האט זיך אליינס געפענט א ישיבה, די אלע זענען נישט קיין שום תועלת פארן ציבור. אז דו האסט א קינד וואס ער דארף העלפ, איז דאס נישט דער פלאץ? ווי דער פלאץ? מען דארף עפענען מיט געהעריגע טערעפיסטס סייקיאטריסטס און סייקיאלעדזשיסטס ענד יו וואנא נאו? כ'וועל דיר זאגן א זייער א מיעס ווארט ס'וועט דיך ארן. אפשר איז פאבליק סקול די סעלושען? ווער זאגט אז דיין פרייוועט ישיבה און דיין פרייוועט תלמוד תורה איז די גאנצע סעלושען? קוק וואס ס'געשעהט, די קינדער פאלן אוועק, די קינדער גייען ארויס לתרבות רעות, ווייז מיר פון תלפיות צו פון די עני שוואכע ישיבות צו פון סוחי געלדמאן'ס ישיבה, וויפיל תלמידי חכמים דו האסט ארויס געברענגט פון דארט? נו, אז דו האסט ארויס געברענגט נישט קיין תלמידי חכמים האט דורך געשטופט די צייט מען האט צו בעיביסיט, נו אפשר איז דאס ראנג, אפשר קען מען זיי לערנען א פאך אין די צייט, און אפשר דארף מען טאקע עפענען א ברענטש אין די פאבליק סקול פאר די היימישע מענטשן, זיי האבן מיר געזאגט מיט יארן צוריק, א יאר צוריק, אונז זעמיר מחיוב צוצושטעלן טיטשערס, און כשר'ס צו עסן און אלעס. דעמאלטס ווען כ'האב אריין געלייגט מיין אייניקל דא אין פאבליק סקול האבן זיי זיך אפילו שוין געזארגט אז ווען ער וועט אריין גיין אין היי סקול אין איסטערן דיסטריקט וויאזוי מ'וועט דארטן קענען צושטעלן עקסטער פאר אים אלעס. ליסען דיס איז א גאווערמענט. עטס מיינטס עטס געפינטס ענק נאך אין פישפיקלאדיין און אין נירטאש און אין סאקמער און אין די אלע משוגענע אזיאטישע מארמאראשע שטעט? ניין! עטס געפינטס ענק אין א נארמאלע קאנטרי. פאר א קראנק קינד און אפילו פאר א געזונט קינד געט מען אוועק א גרויסן סכום פונעם בודזשעט, און דא וויל מען נישט וויסן דערפון, מאכט א שווייג, שוין באהאלטן. יעצט איך וואלט געוואלט וויסן, אפשר קען מען דערגיין, אפשר איז דאס קינד געווען סעקשועלי אביוזד, אפשר האט אים א מלמד אין קרית יואל אין דר'ערד געלייגט, און נאכדעם האט מען אים געמוזט ארום שיקן איבעראל, און אפשר האט מען אים אין די מקווה אין קרית יואל געמאכט וואס מען טאר נישט. וואט א שעים דיס האול טינג איז, עס איז ממש א שאנדע. ס'איז א שאנדע אז מען באהאלט עס. ווען מען טרעפט א חלל באדמה לא נודע מי הכהו ויצאו זקניך און זאל זאגן ידי מי לא שפכות הדם הזה. נו וואס וועט יעצט געשען? ער וועט אויפשטיין תחיית המתים? ניין. די פעקט איז אז דו קענסט זאגן איך בין נישט דער שולד דאס איז די גרעסטע תיקון וואס מען קען האבן. אונז קען מיר זאגן אויף די אלע קינדער ידי מי לא שפכות הדם הזה? אך! אונז קען מיר זאגן ידינו שפכו את הדמים הזה. אונז האמיר דאס. אלעס געטוהן און אונז זעמיר שולדיג אויף די אלע זאכן, ס'איז א שאנדע וואטס גאואינג אן, עניוועי איך מוז דאס צולייגן ווייל איך לאז עס נישט פארשווייגן, ווייל מ'האט עס שוין אראפגענומען פון אלע בלאגס, און די רחמנות חברה קומען שוין מ'טאר נישט מ'טאר נישט מ'טאר נישט, כ'האב מורא אז די רחמנות חברה זענען גאר די מאלעסטערס, מ'האט מורא ס'וועט ארויסקומען אז ער איז געווען מאלעסטעד מאכט מען שוין א שווייג און שוין מ'צאלט אפ די משפחה מ'זאגט שוין ס'וועט זיין אלעס גוט און מ'האט שוין געמאכט די לוויה און ס'איז געענדיגט, שעם אן יו אל, אנגעהויבן מיט גאנץ סאקמער און מיט אהרן זייער רב און זאליקא, איין שטיק קאראפשען די גאנצע זאך. און דער סוף, אונז ארבעט מיר אז די גאווערמענט זאל דא אריינקומען, דאס הייסט עס סטאפ, אונז ברויך מיר נישט קיין שומרים, זיי האבן אונז גארנישט געטון גוטס נאר באהאלטן אלע עווידענס, אונז ברויך מיר זיי נישט, אז איינער באפאלט די מענטשן אין די גאס איז דא פאליס, אונז ברויך מיר נישט קיין שומרים, ניין, יענקל דאסקאל פארט זינדיגן דארטן אין אוקריינע, און ער איז דא דער הויפט פון די שומרים, כ'האב געזען אז ווען די פאליס האבן אים צוגענומען די שליסלעך ווען מ'האט אים ארויסגעוואוט, אוי אוי אוי זענען זיי געקומען אים איינזעצן. עניוועי, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט א שטיקל עמורדזשענסי. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא א שפיטאל, כ'מוז דערפון רעדן מער באריכות, אין שפיטאל האבן אידן געבלוטיגט און אוועקגעגעבן זייער געלט, כמעט דאך נישט געווען קיין ישיבות און תלמוד תורה'ס אין אמעריקע, האט מען געמאכט שפיטעלער, בית ישראל שפיטאל איז ווען מ'האט עס פארקויפט יעצט, צו די ס'איז דא אן אמברעלע און זיי זענען אריין אונטער מאונט סיני שפיטאל דארטן ווי כ'האב געהערט זאגן אז ר' מאטעלע'ס זון לעזער וואלף דער שייגעץ וואס ער זאגט ער איז דארטן לשם מצוה כ'הער ער מאכט א גרויסן פעטן וועידזש און אונטערן טיש אויכעט און אויפן טיש און ער האט געזאגט אז מיין טאטע זאל שטארבן ער קען מיר נישט העלפן ווייל איך בין צוקריגט מיט זיין ברודער סרול האגער המצרי עניוועי זיי האבן אפגעקויפט אסאך שפיטעלער זיי האבן אויכעט אפגעקויפט דעם שפיטאל וואס דאס הייסט בית ישראל. סאו האט מען עס אפגעקויפט, אבער מ'האט אריינגעשריבן אין די מינוטס אז ס'מוז בלייבן א כשר'ע קאך ביז אייביג, עד עולם. נאכנישט דורך די מכירה קיין צוויי יאר, מ'האט צוגעשפארט די כשר'ע קאך, ס'איז נישט דא מער. דא דארט א איד וואס ס'פלעגט יעדן טאג עסן דארטן פרישטאג מיטאג, אין דעם ביקור חולים צו כ'ווייס פונקטליך ווי, ער זאגט ער קען מער נישט עסן, ס'איז נישט דא מער קיין כשר'ע קאך. צו דאס איז פאר די געסט צו נישט, איך קען מיך נישט אויס פונקטליך. בקיצור. כן יאבדו, אזוי זאלן אלע אידישע נכסים אונטערגיין ווייל אונז זעמער ביזי צו אהרן זאל זיך אנלאנען אויפן רעבינס שטול צו זאליקא זאל זיך אנלאנען זענען אלע ביליאנערן זיי און זייערע קינדער עד סוף כל הדורות און דער עולם פארלירט אלע רעכטן אין שטאט מען פארלירט די שפיטעלער וואס מען האט געבויעט די גאנצע גליק אייביג צו וואוינען אין א אידישע שטאט איז געווען ווייל אידן האבן אלץ אריין געלייגט געלט אין שפיטעלער און אין וויכטיגע זאכן און ממילא זעמער געווען זייער א דערהויבן פאלק דערהויבן מיינט היילי סאפיסטיקעיטעד, און היינט האמער גארנישט, מען נעמט אונז צו אלעס צוביסלעך, און עט די ענד אוו די דעי גיימער אונז בלייבן בעגערס, פאופערס, און מען וועט אונז נישט אריינלאזן נאר אין סיטי האספיטעלס, דאס וואס מען האט אונז אלץ אריינגעלאזט אין די גרויסע האספיטעלס אין ען וויי יו און אין די אלע אנדערע שפיטעלער דאס איז נאר געווען פאר איין טעם ווייל ס'איז געווען אידישע מענטשן אין די אדמיניסטרעישן, אבער היינט אז אונז פארלירן מיר דאס, עמער אונז זיין אזוי ווי די לאועסט אוו די לאועסט אין די סטריט, מ'עט נישט האבן א האספיטל ווי אריינצוגיין, מ'עט נישט האבן א דאקטער וואס וועט אונז אויפנעמען, און איטס דזשאסט טו בעד. יעצט זאל קומען א מענטש און זאל זיך נעמען שלאגן מיט די גאווערמענט, מיט א לויער, פארוואס מען האט געמעגט טוישן דעם פלאן וואס איז געווען אינעם קאנטראקט אז מען טאר נישט טוישן די קאך, די כשרות, עט עס קיינער נישט טון, סאו מען וועט דיך נישט געבן קיין מזרח פאר דעם. פארשטייסט? איז במילא ס'וועט אוועקפאלן, מ'וועט אמאל נאך נישט אריינלאזן קיין איד דארטן, אויך נישט מ'עט זאגן נאו דזשוז און נאו דאג, איך האב נאך געזען א סיין אין פלארידע וואס דאס איז געווען אן עכטע סיין, ס'איז געשטאנען דארט נאו דזשוז און נאו דאגס, געשטאנען אז אין ניינטין פארטי איז דאס געווען אין ביי דעם און דעם האטעל. נישט געשטאנען אז היינט נישט, אבער ס'איז געשטאנען אין ניינטין פארטי איז עס געווען. וואט א שעים, מ'האט זיך אזוי פארשמוצט און פארביליגט, עניוועי. דאס איז נאר געווען צוגעלייגט, יעצט גייען מיר צו צום שיעור. די וואך איז דא גרויסע נייעס אריינגעקומען, אנבעליוועבל נייעס, עטס געדענקטס אייביג איך האלט ענק אין איין זאגן אז די די געשעפט וויאזוי דער אייבערשטער פירט די וועלט איז א מאריך אף וגבי דיליה, ס'איז אזא קרעדיט קארד ביזנעס, דער אייבערשטער זאגט איך גיב דיר א קרעדיט קארד, קענסט טון וואס דו ווילסט, קענסט אווערדראען, אבער נאכדעם דארף מען דאס אלעס באצאלן. יעצט, ס'דא א גרויסער הונט א רשע מרושע, ער הייסט אלן דערשאוויץ, ער האט געמאכט זיכער אז ברוך מרדכי דער חזיר זאל זיך קענען ביי אונז דרייען אין די גאס. יעצט, אונזער פראבלעם איז אז אונז לאמיר אלעס, ווי לעט עווריטינג געט עוועי, איך האב געטענה'ט דעמאלטס מען דארף גיין פראטעסטירן קעגן זיין הויז, ער האט זיך געקויפט א הויז אין מאנהעטן, אן אפארטמענט, נאר קיינער טוט גארנישט, פארוואס? ווייל נאובאדי ריעלי גיווס א פלייאינג הוט עבאוט אווער טשילדרען. עניוועי, לעצטן חודש האט מען אים מכבד געווען אלן דערשאוויץ ער זאל זאגן אין דזשאן האפקינס יוניווערסיטי. די דזשאן האפקינס איז אין באלטימאר מערילענד. עניוועי, האט מען מכבד געווען אלן דערשאוויץ אז ער זאל זאגן א ספיטש דעפענדינג ארץ ישראל, מדינת ישראל. בקיצור. אין יעדע קאלידזש איז דא פרא איזריעל מיט ענטי איזריעל, ממילא מ'האט געוויסט אז ס'וועט זיין דארטן אביסל פרייליך, אבער דאס איז נארמאל, יעדער ווער ס'וויל גייט צו די קאלעדזשעס און דארטן הייבט מען אן די קעריער. בקיצור. מען האט געוויסט אז אלען דערשאוויץ האט נישט קיין מורא פאר קאנטראווערשל אישוס, האט מען אים מכבד געווען. למעשה איז געווען זייער אסאך פראטעסטערס, אבער זיי האבן גארנישט געהאט צו טון מיט מידל איסט פאליטיקס. אינסטעד זיי האבן אלע אויפגעהויבן א גרויסן סיין יו אר רעיפ קאלטשער. האהאהא רבותי איך האב איהם געזאגט דער אייבישטער האט אים נאר געלאזט מאריך אף יעצט אז ער האט אונז געדעליווערט דעם חזיר ברוך מרדכי אונז האפן אז ברוך מרדכי גייט צוריק מ'עט עס נאך זעהן מ'האפט מ'שיקט שוין ארויס סאבפינעס מ'האפט און די אלע וואס האבן צוגעהאלפן גייען אויכעט צוריק מ'האפט מ'עט זעהן אשכנזי אויפן סטענד מ'האפט. דאס אלעס האט נאך דער חלום, יוסף הצדיק האט זיך גע'חלומ'ט, ואביו שמר את הדבר, און אונז האבן מיר אלע געהאפט. עניוועי, מ'האט אים מיט אזאלכע בזיונות ארויסגעווארפן פון דארט אז ס'איז געווען ממש א שרעק. יעצט דאס, טאמער געדענקט עטס נישט, ס'איז געווען בערך א דעקעיד צוריק, איז געווען. א פרענד זיינער דזשעפרי עפסשטיין וואס מ'האט דארטן, ער האט אן אייגענעם אינזל און אין פאם ביעטש פלארידע, בקיצור מ'האט דארטן גערעיפט מיידלעך אנדער עידזש גערלס, ס'איז געווען א מחאה, יעצט געדענקטס אלע די גאנצע פרשה. יעצט דער אלן דערשעוויץ קומט מיט א פינף דעקעידס ס'הייסט פופציג יאר א קעריער אין אמעריקעס מאוסט פראמינעט קרימינעל דעפענדענטס, או דזשעי סימפסאן, ליאונע העלמסלי ספיר, מייק טייסאן, און קלאַוס װאָן בולאָו. יעצט טרעפט ער זיך בײַ די זיבן און זיבעציק יאָר, אַז ער דאַרף זיך פּשוט אַלײנס דעפֿענדן. אין ניו-יאָרק טײַמס איז געװען זײער אַ שײן אַרטיקל הײַנט, אַז יעצט שטײט מיסטער דערשעװיץ און ער מוז זיך אַלײנס דעפֿענדן אין קאָרט. אַ פֿרױ האָט אַ לאָסוט קעגן אים, אַז ער האָט מיט איר געהאַט צו טון סעקס, װען זי איז געװען אַ מײַנער. קודם האָט דערשעװיץ געזאָגט, ס'איז אַן אַוטרעידזשעס לײ. במשך'ן יאר איז ער געווארן אביסל רואיגער, נאכדעם האט ער שוין געזאגט יא ער איז יא דארט געווען, ער איז געווען מיט זיין ווייב, מיט די קינדער, ס'קען נישט זיין ער האט געטוהן, נאכדעם האט ער געזאגט יאפס ער איז יא ער האט געזעהן ווי זי איז געווען אויסגעטוהן און ער איז געווען מיט די הויזן צי אן די הויזן, ס'איז געווארן לעבעדיג ער איז פינישט, זיין קעריער איז אווער וויד. דאס וואס ער האט פארדינט ביי דעם לעבאוויטשן דארף ער יעצט אויסגעבן פאר איר אויף א לאוסוט, און דערשאוויץ אליינס האט געזאגט דיס איז א ווערי סיריעס קעיס, האט ער געזאגט אין פראנט פון זיין נייעם אפארטמענט אין מאנהעטן, איט אינוואלווס מיי לייף, מיי לעגעסי, מיי קעריער, מיי היסטערי, און מיי רעפיוטעישן. אזוי גייט עס. זאגן זאגט ער ווייל ער האט געטרייט זיין פרענד ארויסצונעמען פון די צרות דעם עפשטיין אבער ס'איז נישט אמת אונז ווייסט מיר וואס דא טוט זיך. יעצט די פרוי נוצט איינעם דעיוויס בויעס ער איז געווען אמאל א פעדערל פראסעקיוטער ער איז פון די פינף גרעסטע לויערס אין אמעריקע סאו דערשוויץ האט אים קודם דיפעימט ער האט אן אים די סאטמארע שפראך ס'איז נישט אמת און ער איז א הער און ער ער האט אויסגעהערט סתם פון איינעם. און זיי האבן אים געלאכט אין פנים און זיי האבן געזאגט, דערשאוויץ, דו ביסט טאקע גאט ברוך הוא אליינס חס ושלום, להבדיל, אבער ס'איז דא איינער וואס איז אזוי גרויס ווי דיר, נאך גרעסער. פארשטייסט? דאס איז די אלע גרויסע, זיי ווערן אזוי גרויס זיי ווייסן שוין נישט אז ס'איז דא גרעסערס פון זיי. קודם האט דערשאוויץ אנגעהויבן אז ער וואלט קיינמאל נישט אנגענומען דעם קעיס, דער לויער, דעיוויד בויעז, וואלט קיינמאל נישט אנגענומען דעם קעיס ווען ער ווייסט ווען פונקטליך, מיט אלעם וואס דא איז געווען. יענער האט אים אלץ געענטפערט, ווישפול דרימינגס, איך ווייס מיר אלעס. עניוועי, ער פראבירט יעצט די גאנצע צייט, אזוי ווי לעבאוויטש, צו פארשטילן די זאך, ער וועט באצאלן געלט מיט אלעם, אבער ער וויל אז טאמער ער באצאלט זאל מען אראפנעמען אלע קעיסעס פון אלעגעישאנס אז ער האט געהאט צו טוהן מיט א פרוי, אז ער האט גענומען אנדער עידזשד ווימען און געוואוינט מיט זיי, און זיי ווילן דאס נישט טוהן, דו פארשטייסט, זיי האבן אים נישט געכאפט אז זיי גייען אים איינזעצן אז ער האט געטוהן וואס מען טאר נישט, זיי האבן אים געכאפט מיט א לאוסוט און זיי טוען אים אן אזעלכע פיינע צרות אזוי ווי ס'קומט זיך פאר ער זאל זיך אויסלערנען, דאס הייסט באפרייען ברוך מרדכי'ן. איך האב געזאגט דעמאלטס ווען כ'האב אים געטראפן אין קאורט מיך הארט נישט אז דו באפרייסט ברוך מרדכי'ן נאר איין זאך, נעם אים אהיים צו דיר אין דיין בעיסמענט. לאז אים נישט איבער דא ביי אונז. ער איז מסוכן לציבור. ער איז א דעינדזשער פאר די פאבליק. יעצט די צייטונג שרייבט אז מיסטער דערשאוויץ האט געזאגט פאר זיין סטודענטס אלע יארן, יעדער איינער, נישט קיין חילוק וואס א פארברעכער ער איז, איז ער ענטייטעלד אז ער זאל האבן א לויער זאל אים דעפענדן. באט יעצט זאגט ער ס'איז שוין אביסל אנדערש, ווייל ער איז געגאנגען דעפענדן זיין חבר מיסטער עפשטיין, אין יאר טו או או סיקס האט ער אים אפגערופן אז ער ברויך האבן העלפ ווייל מען טוט אים אינוועסטיגעיטן אין קאנעקשאנס מיט סעקס קריימס האט ער אים געזאגט לוק מיסטער דזשעפרי אונז זעמיר אקוועינטענסעס אסאך יארן באט מעיבי ס'איז נישט אזא גרעיט איידיע אז איך זאל זיין אינוואלווד אין דעם אזוי מיסטער דערשאוויץ האט ער אים געזאגט נאו נאו נאו איי ריעלי ניד יו טו דו דיס סאו מיסטער דערשאוויץ וויל אונז יעצט איינרעדן אז ווייל ער האט גענומען אזא העינעס קריים, וועגן דעם האט מען אים נאכגעגאנגען? ניין ניין ניין מיסטער דערשאוויץ, ווען דו וואלסט נישט געטאטשט די מיידלעך און געגאנגען מיטן בעדינג סוט צי אנעם בעדינג סוט, איך ווייס נאך נישט פונקטליך וואס דער אמת איז, עס איז דא גראדע ווידיאוס און מ'האט עס שוין ארויסגעגעבן פאר די גאווערמענט, אבער אונז וועט מען שוין אלעס געוואויר ווערן בקרוב, איף איט וואזענט פאר יו דואינג סאמטינג דעי וואודענט האוו עקיוזד יו. און איך וועל דיך זאגן זייער פשוט, ברוך מרדכי איז א וועלטס חזיר און מ'האט אים נישט עקיוזד אז ער האט געוואוינט מיט די אנדער עידזשד ווימען, סאו אבוויעסלי דער איז סאם טרוט אין דיס דיעל אז דו האסט יא געטוהן וואס מ'טאר נישט. יעצט די צייטונג שרייבט אז מיסטער דערשאוויץ איז ער האט געלעבט זייער א אינטערעסאנטן לעבן ווען ער איז געווען אלט אכט און צוואנציג יאר איז ער געווען נישט מער ווי א קלערק פאר די סופרים קאורט דזשאסטיס. און ער האט זיך אזוי ארויפגעארבעט ער איז געווען דער יונגסטער פראפעסאר וואס מען האט געהייערט נאך קיינמאל נישט געהייערט אזא יונג פראפעסאר אין הארווארד לאו סקול עפעס האט ער געהאט א גמרא קאפ ער האט געוואוסט וויאזוי צו דרייען יעצט אלץ פראפעסאר איז ער נישט געווען אזא גרויסער מאכער ער האט נאר אנגענומען אלע קעיסעס פון אלע פון די גרעסטע פארברעכערס אזוי האט מען אים אנגעהויבן ווי מען זאגט ארויפצוקוקן מען האט אנגעהויבן צו הערן פון אים נאכדעם האט ער אנגעהויבן צו וואקסן ווייל ער האט זייער שטארק גערעדט אלץ פון די דעפענס אוו איזריעל ער האט געשריבן בוקס. ער האט אנגעהויבן זיין קאריער אין פאבלישינג אין ארץ ישראל ארטיקלען, יעצט ער איז אויכעט געפארן, מיסטער דערשאוויץ איז אויך געפארן מיט מיסטער עפשטיינ'ס פלעין ווען ער האט אינווייטעד אהוד באראק, דער געוועזענער ארץ ישראל'דיגער פריים מיניסטער האט אים אינווייטעד דארט צו זיין מענשאן, און זענען געווארן גוטע ידידים. און אזוי האט עס געארבעט ביז ס'האט זיך געענדיגט דער מערכה אויף, און יעצט טוט דער אייבישטער איינמאנען אלעס. נאכדעם זאגט ער אזוי, מיסטער דערשאוויץ, אז מיסטער עפשטיין איז געווען סעראונדעד ביי אסאך פרויען כסדר, ס'איז געווען א, ס'איז געווען ווי מען זאגט יענע סחורה, זאגט ער, באט איי נעווער גאט אינוואלווד אין היז סאושעל לייף. יעצט קומט עס ארויס אז ס'איז נישט אמת, ער איז יא געווען אינוואלווד. ס'איז געווען אין יער טו טאוזענד פייוו. ווען מיסטער דערשאוויץ מיט זיין ווייב מיט זיין פעמילי האבן וועקעישענד ביי מיסטער עפשטיינ'ס הויז אין פאלם ביעטש, ס'איז געקומען דעטעקטיווס, זיי האבן געסיפטעט טרו די טרעש אוטסייד, דאס מיינט זיי האבן געקוקט צו ס'איז דא אזאלכע קאנדאמס מיט די אלע גוטע זאכן, און זיי האבן אויכעט גע'עקטעט אויף א טיפ, איינער האט אפגעקאלט, און מ'האט געטראפן דארטן טינעידזש מיידלעך, ווייניגער פון פֿופֿצן. צן יאר, כמעט אזוי ווי נחמיה'ס פרשה, איז געגאנגען דעמאלטס דערשעוויץ און ער האט גענומען דעם קעיס און ער האט געזאגט ער וועט עס מאכן צו די זאך, ער האט געמאכט א דיעל מיט די גאווערמענט אז מען קען קיינעם נישט עפשטיין וועט פליעדן גילטי ער איז געגאנגען זיצן אבער מען קען קיינעם נישט ארום און ארום אריין נעמען אין דעם געשעפט ס'טייטש מיט אנדערע ווערטער דערשעוויץ האט דאך אויך געשלאפן מיט די מיידלעך אים קען מען נישט אריין נעמען ער האט געמאכט א ריזיגן דיעל. די דיעל איז אבער זייער גוט אויף קרימינעל, אבער אויף א לאוסוט קען מען ווייטער סוען ווייל דאס איז דאך נישט געווען אינעם כלל, ממילא איז ארויסגעקומען אז ער איז דער זעלבער חזיר. יעצט איז געווען א צייט ווען דער מיסטער דערשאוויץ האט באקומען דעט טרעטס ווייל ס'איז געווען א קעיס פון מיסטער או דזשעי סימפסאן און ער האט אים עקוויטעד פון די טשארדזשעס, איז אויך געווען אזוי, או דזשעי סימפסאן האט מען עקוויטעד פון די. קרימינעל טשארדזשעס אבער מען האט אים אויסגעטוהן די הויזן ווען ס'איז געווען די סיוויל סוט, עניוועי איז מען האט אים דעמאלטס א נאמען געגעבן די דעווילס עדוואקעט, יעצט שרייט ער יעצט אז איי העוו בין קריטיסייזד פאר די קעיסעס איי העוו טעיקען, ער שרייט מיך האט מען געכאפט נאר וועגן דעם ווייל כ'האב אזאלעכע קעיסעס גענומען פון די היי פראופייל קעיסעס, זאגט ער באט נאו וואן העז עווער קריטיסייזד מיי פערסענעל לייף, זאגט ער מה שאין כן דא ביי דעם עפשטיין, האט עס אים ביטער ביטער אריינגעשלעפט. וואס ער כאפט נישט איז ס'האט גארנישט מיט עפשטיין, ס'האט צוטוהן מיט ברוך מרדכי לעבאוויטש, ער האט גענומען א חזיר וואס ער דארף זיצן אין תפיסה און ער האט אים ארויסגעלאזט אינדערפריי, יעצט איז דא נאך א וויכטיגע נקודה אויכעט, ווען ברוך מרדכי איז מודה, און ער גייט זיצן, קען ער אפקומען זיינע עונשים, אזוי ווי ער איז דאך נישט מודה, איז ער נישט אפגעקומען די עונשים, נאכדעם אז ער האט מודה געווען האט מען אים ארויסגעלאזט איז דאך ווידער גארנישט, האט ער דאך נישט אויפגעטון גארנישט, וועגן דעם זאג איך פאר נחמיה, נחמיה איז א גרויסער פערד, ער זאגט ער האט גארנישט געטון זיצט ער דאך אומזינסט, זאג כאטש אז דו האסט יא געטון, זיץ כאטש מיט אן עונש, און זאג אויס דעם אמת, זאלסט מיר דאך זיין מודה ועוזב. און נחמיה איך זאג דיר נאכאמאל, דו ווילסט ארויס קומען ביסט אינדרויסן דעם חודש, זאג פאר די גאווערמענט איך גיי זינגען זמירות, וואס דו ווילסט וועל איך ענק פארציילן וואס דא איז געווען, זאלסט איינווייקן די האלבע שטאט און דו זאלסט ארויס גיין, איי וויאזוי מעג מען, וועלן זיי אלע מוזן גיין זיצן, ס'איז נישט אז דו וואשט טיך, נאר דו טוסט ארויסנעמען די גאנצע שמוץ פון די קאמיוניטי. יעצט וועט עטס פרעגן, דו ביסט דאך נישט קיין מורה הוראה, וויאזוי מעגסטו מיר פסק'ענען? איז גיב מיר א האלב יאר, כ'וועל גיין חזר'ן די הוראה, דו פערד וואס דו ביסט! איך ווייס ס'איז שמוץ דא, דא אין די גאס, אלע משמרת הצניעות האבן געטון וואס זיי האבן געוואלט, אונז מוז מען פון דעם ליידן? די גאווערמענט טוט עס עניוועי יעצט אינוועסטיגעיטן, ווען זיי וועלן ענדיגן מיט זייער אינוועסטיגעישן וועט זיין אסאך אסאך צרות, וואטש ענד סי. יעצט אין דעם קעיס איז אויכעט פארמישט פרינץ ענדרו פון דוק אוו יארק, דאס איז אין די באקינגהעם פעלעס, ער האט באקומען דארט א דימאושן, מ'האט אים אויך ארויסגעווארפן פון זיין הויכע פאזישן. און אויכעט מיסטער דערשאוויץ פלעגט זאגן ער גייט נעמען די צוויי לויערס די וואס סוען אים ער גייט זיי דיסבארדן, יעצט ער נאך משה באלעבאס ער גייט זיי דיסבארדן, ער האט אין זיינע רעקארדס אין די דייערי ער איז יא געווען דארט ער איז נישט געווען דארט, ער האט געמיינט ער האט צו טוהן דא מיט מיסטער טשארלס היינס צו מיט מיסטער טאמסאן, ער האט צו טוהן מיט פעדערל פראסעקיוטערס. און ער האט אויכעט דיפעימד די וויטנעסעס די מיידלעך, ער זאגט דעי אר פריפעירד טו ליי, טשיעט, ענד סטיעל, מיסטער דערשאוויץ און סאו אר יו, יו אלסא דיד די סעים טינג, האסט געטשיעט מיט יונג גירלס, עניוועי, מיסטער דערשאוויץ פארט נישט גוט, און אזוי האבן אלע חזירים און ווער ס'העלפט זיי צו פארן נישט גוט. יעצט די לויערס האבן אויכעט געמאכט א פערזענליכן דעפעמעישן לאוסוט קעגן אלען דערשאוויץ, ער האט זיי באליידיגט, יעצט פונקט ווי ער האט געטון דא ביי אונז, ער האט געזאגט דערשאוויץ האט געשריגן ס'איז דא רעקערדס, ווידיאוס, ס'איז דא רעקארדינגס. די זעלבע האט ער דארטן אין אקטאבער, דעם געוועזענעם אקטאבער, האט ער געמאכט א דעפאזישן פון דעפעמעישן, און ער האט טעסטיפייד אז ער האט באקומען קאנפידענשל פאון קאלס פון א פימעיל פרענד, און זי האט אים פראוויידעד מיט טראבלינג אינפארמעישן, די זעלבע באלאני, ווייל וואט גאוס אראונד קאמס אראונד. דער אייבישטער איז מאריך אף וגובה דיליה אבער בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. יעצט ער האט געזאגט אז די פרייוועט אינפארמעישאן האט געצווינגען די פרוי אז זי זאל, זי איז געווען געפרעשורט אז זי זאל זאגן אז מיסטער דערשאוויץ האט געהאט מיט איר סעקשועל אפעירס, בקיצור ס'איז גוטע נייעס. ער מיינט ער האט דא צו טוהן, ס'איז אלעס איז די זעלבע ווי ער האט דא געשפילט זיך מיט דעם ברוך מרדכי, נאר די חילוק איז אז די DA איז נישט די זעלבע און די לויערס זענען נישט די זעלבע. יעצט, מ'האט, די צייטונג האבן געוואלט אינטערוויוען דעם לויער, צו ס'איז אמת דאס וואס אלן דערשאוויץ זאגט, איז בקיצור, למעשה האבן זיי געזאגט ס'איז קיינמאל נישט אמת, זיי האבן זיך קיינמאל נישט געטראפן, ס'איז א ממש שקר, ער זעהט אויס אז דער TOT, דער דזשאו לעווין, זעהט אויס האט אים צוגעשטעלט אזעלכע ווידיאוס און טעיפס אויכעט, אזוי ווי ער האט צוגעשטעלט דא ביי ברוך מרדכי'ס קעיס, יעצט יענע לויערס זיצן און זיי רעדן גארנישט, שרייט יעצט דערשאוויץ איך וויל אז זיי זאלן אויך ריעקטן, נאכדעם וועט ער זיך אויף יעדן ווארט אריינלייגן און ארויסלייגן, זיי זענען קלוגער, זיי זאגן ליסן, דו געב וויפיל אינטערוויוס דו ווילסט, אונז רעדן מיר נישט מיט קיינעם. ער האט אויך געזאגט מיסטער דערשאוויץ אז ער האט געטראפן אז זיין קלייענט'ס זאכן וואס ער טוט אים איינווייקן איז נישט אינגאנצן קארעקט. שוין בקיצור יענער ענטפערט אפילו נישט. ער לאכט זיך אויס. דו זאג וואס דו ווילסט רעד און רעד און רעד. ער האט געמיינט ער איז אין ברוקלין אין ווילימסבורג. בקיצור די לויער האט צוריק געענטפערט אז הי איז דינייאינג ענד הי איז לייאינג אבאוט די סעקס. ס'גוט. ער פארט זייער גוט. יעצט ער האט אויך מורא, דער אלן דערשאוויץ, אז זיין קלייענט, דער וועם ער האט באפרייט, עפשטיין, גייט אים דאבל קראסן, ווייל זיי זאגן ער האט שוין עטליכע מאל געקאלט, ער האט געקאלט מיט לויערס, ער ענטפערט נישט די טעלעפאן קאלס, און זיי וואונדערן זיך ווייל ער געווען זייער א שטארקער מענטש, האט זיך קיינמאל נישט דערשראקן פאר קיינעם, מען פלעגט אים רופן א לייטנינג ראד, מען האט נישט ער האט נישט מורא געהאט פאר קיינעם. אן אנדערער לויער זאגט, פאר א מען הו העז נעווער לעקט פאר סעלף קאנפידענס, מיסטער דערשאוויץ נאו פיינדס הימסעלף סעדלד וויט ריגרעט. עניוועי, ס'איז גוט. אזוי זעהט מען אויס. און ער אליין זאגט איך האב נישט קיין שום מער פרענדשיפ מיט מיסטער עפשטיין, אזוי זאגט דער אלן דערשאוויץ, נאר ער איז געווען אמאל מיינס א קלייענט, אבער איך האב שוין נישט מיט אים קיין פרענדשיפ, ער ענטפערט אים שוין נישט.

יעצט דאס איז וואס ס'געשעהט און ס'גייט געשעהן מיט די אלע חזירים. ס'דא יעצט אויפן רעדיא היינט אז עפעס א מענטש האט מאלעסטעד אין גלען קאוו אין לאנג איילענד האט אריינגעלייגט אין די טוילעט א קעמערע. קיצור מ'האט אים געכאפט. נו, אזוי ווי ער איז א ברוקלינער קומט ער דאך אן און דא אין ברוקלין דעם קעיס. פארשטייסט דאך אין ברוקלין מעג מען דאך טוהן וואס מ'וויל. קיצור אי אווער די וויקענד מ'האט אים ארויסגעלאזט אויף בעיל. אווער די וויקענד איז ער געגאנגען דא צו א פרענד בויען א שאפע און יענער האט יונגע קינדער פון פיר און פינף און זעקס יאר האט ער מאלעסטעט א קינד, די חזירים דעי דעי נעווער סטאפ, אונז האמער עס קלאר ארויס, שיע קליין האט אונז געזאגט ווען איך ריטש מיין טארגעט זעה איך גארנישט נישט קיין באס נישט חס ושלום קיין באשעפער נישט קיין תורה נישט קיין מענטשען, דער טארגעט דאס נעמט מיך אוועק פון די גלייכגעוויכט, און די זעלבע האט מיר יחיאל בראנער געזאגט. כ'האב אים געפרעגט ביסט משוגע א בחור קומט זאגן קדיש נאך זיין טאטן אין די שלושים כאפסט אים אן? זאגט ער נחום כ'האב גארנישט געטון ס'איז אראפגעפאלן א הוק און כ'בין געקומען אן צו די ערוה זיינע האב איך מיך פארלוירט שטייסט די חברה זאגן וואס דער אמת איז דאסקאלאוויץ דער פאליס האט אים געפרעגט ווען איך לאז דיך ארויס פון דא וועסטו גיין מאלעסטן ווייל ער האט פארציילט פארן פאליס אז ער האט אפשר זעכציג קינדער מאלעסטעט. ארעסטעט און ער זאגט ער קען העלפט איז אויף די נעים און די אנדערע העלפט קען ער נישט האט אים די פאליס געפרעגט אז איך לאז דיך ארויס פון דא וועסטו גיין מאלעסטן זאגט ער דאס וויל איך נישט ענטפערן ווייל איך וויל ארויס פון דא סא דאס איז וואס דא האנדעלט זיך עניוועי סאיז אזא מין פיינע סעט בעק פאר דעם אלן דערשעוויץ איך האף אז ער וועט אמאל נעמען אווער דראגס און ער וועט זיך נעמען דאס לעבן און ס'זאל זיין א שיין ריינע כפרה פאר די אלע שייגעץ שטיק וואס ער האט געטון אין זיין לעבן. יעצט אז ס'האט זיך שוין אנגעהויבן דער גורא דעלי' האפן מיר אונז אז דער אשכנזי וועט יעצט גיין אין דזשעיל, די אלע וואס האבן געהאט צו טוהן וועלן גיין אין דזשעיל. יעצט כ'האב אויך געהאט דעם ארי טייטלבוים פאר צוויי דריי וואכן צוריק אויפן האטליין, און די סדר איז דאך וויאזוי קריכט מען ארויס פון די אלע צרות? אז מ'נעמט דעם וויטנעס. אדער דעם וויקטעם און מ'טוט אים פייניגן. איך הער זאגן, כ'האב געהערט מאחורי הפרגוד אז מ'טוט אן פאר דעם וויקטעם אזאלעכע צרות אז ס'איז אנבעליוועבל. אונז באקומען מיר די אינפארמעישן סאו מיר האפן אז ס'וועט ארויסקומען ענדליך אויך עפנטליך. אזוי ווי יעדער קעיס. ס'דויערט צייט, ס'דויערט צייט, מ'שפילט זיך ארום, ביז פיינעלי סאם האו דעי דו וואן מיסטעיק ס'וועט ארויסקומען די גאנצע פרשה, און מ'האפט אז מ'וועט אים איינזעצן אויך. ווייל זיי גייען זיך אויסלערנען. אונזער פראבלעם איז נישט אז מ'רעיפט די קינדער. האסט אים אפגערעיפט? מ'האט דיך געכאפט? זיץ כאטש רואיג. ניין, מ'גייט אים באגראבן. און וועגן דעם, ביז ווילאנג אונז וועלן מיר נישט צוריק האבן דא דעם אנדערן טייטלבוים, נישט דעם זינגער מיט דעם מיוזישן, נאר ביז אונז וועלן מיר נישט האבן צוריק דא משה אלי' טייטלבוים וועלן מיר אונז נישט זיצן רואיג. ווייל ער איז נאך געגאנגען און ער האט געסטראשעט דעם וויקטים. פאר איינעם האט ער צוריק באצאלט פערציג אלף, דעם אנדערן האט ער געסטראשעט. וויענער רב, דו וועסט נאך פארקויפן דיינע הייזער וואס דו האסט, און דו וועסט מוזן געבן געלט אויסצולייזן דעם וויקטעם, אז אונז גיימער זיך נישט אפשטעלן, דו ביסט דעת תורה, דו רופסט מיך אן איך זאל אריבערקומען צוויי מאל, קודם זאגט ער נעם אראפ דעם טייטלבאום, זאג איך אים כ'האלט נישט דערביי, נו זאגט ער איך בין דעת תורה, נאכדעם איך גיי אוועק, צוויי טאג שפעטער קאלט ער צוריק נאכאמאל, כ'האב דיר דאך געהייסן זאלסט אים אראפנעמען, סאו הו אר יו? ווער ביסטו? ווער? ביסט א וואוילער איד? האסט באקומען א שטעלע אין א קהילה? האסטו גוט אויסגעמאלקן? האסטו ברוך השם חתונה געמאכט די קינדער? געקויפט יעדן דירות און איבערגעלאזט א פאנד צו ריטייערן? באט אדער דען דעט טו מי יו דאונט מין עניטינג? ווי קענסטו מיר אפילו הייסן טון אזא זאך? דו ווייסט וואס א פארברעך דאס איז וויענער רב? שוד בי עשעימד אוו יורסעלף וויענער רב. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן, איך וויל אינטערעדוסן א נייע זאך, יעצט זעטס אז מ'גייט פראטעסטירן, די סטודענטס אין די יוניווערסיטי, ס'העלפט. כ'וויל יעדער איינער וואס ער לערנט ביי דעם מאטל שטיינס א זון מענדל שטיין, זאל נישט גיין פראטעסטירן מיט סיינס, ס'איז גענוג דא, זאל צוגיין צום ראש ישיבה, איך קען ווערן א מיידל? איך וויל ווערן א מיידל? וואס טוט מען צו ווערן א מיידל? אפשר קען מען רעדן מיט אייער זון ער זאל אונז מסביר זיין? און פרעגטס וואסער א ברכה מאכט ער שעשני כרצונו צו שלא עשני אשה? פרעגטס אים אויס די אלע שאלות, האלטס אים ביזי ער זאל זעהן אז ער האט מער נישט קיין וועליו און נאר אזוי וועמער פטור ווערן פון די חזירים. פרעגטס אים, מאכטס אים גוט משוגע ער זאל כאפן אז ער האט נישט מער קיין וועליו, אז ער וועט זאגן פאר א בחור טוה עפעס צו טוה נישט צו לערן צו עפעס, אנטשולדיגט איך וויל וויסן איך קען ווערן א מיידל צו נישט? גראדע האב איך געזען אז צוויי גרויסע ביליאנערן האבן געגעבן אפשר פופציג מיליאן דאלער מ'זאל געבן סופארט פאר די וואס טשענדזשען זיך די דזשענדער איך וויל נאר נישט זאגן וואו איך האב עס געזען אבער נישט וועט שטיין גיין גראד כאפן דארטן דאס געלט און איך וויל נישט זיין קיין מסייע לדבר עבירה אבער איך וויל ענק זאגן ס'דא נעבעך משוגעים וואס האבן נישט קיין הצלחה וואו צו געבן זייער געלט. כ'האב געזען פונעם זון פון חפץ חיים שרייבט ער אז ס'איז געווען א איד אין ראדין וואס האט איבערגעלאזט צוויי מיליאן דאלער בימים ההם אויף שטודירן וועגן הינט וויאזוי מ'היילט הינט אזוי ווי א האספיטעל פאר דאגס דעמאלטס נאך נישט געווען א האספיטעל און מ'קומען זאגן דעם חפץ חיים דו זעהסט אז אונז וואלט מיר עס ווען געקענט האבן זעהסטו זאגט דער חפץ חיים דו וואלסט עס נישט געקענט האבן דאס איז געווען טרייפע געלט און ער האט נישט געהאט קיין זכי' נישט אונז האבן נישט געהאט קיין זכי' ער האט נישט געהאט קיין זכי' ס'דא מענטשען זיי געבן געלט מ'זאל זיך טוישן דעם דזשענדער ער וועט זיך נישט טוישן הע הע הע, געבט יענעם דאס געלט. רבותי איך וויל ענק זאגן, יעדער זאל מאכן ביזי דעם מענדל שטיין, פרעגן, האו דיד איט העפן, וויאזוי איז עס געשען, איך מיר קען אויך אריינגיין אזא געדאנק, און וואס טו איך טאמער יא, און על פי תורה מעג מען צו מען טאר נישט, פרעגטס אים אויס, דרייוו הים קרעזי, ער זאל וויסן ער האט נישט וואס צו זוכן אין חינוך, הי שוד געט אוט אוו דער. שוין, יעצט וועמער גיין ווייטער. כ'האב ווען געוואלט פארציילן א מורא'דיגע מעשה וואס איז געשעהן פרייטאג בערך ניין אזייגער אין פראנט פון קליימער סטריט בית מדרש, איך קום אהיים, איר ווייסט איך איך האב דאך נישט קיין שול נעבעך וואו צו דאווענען, שפאציר איך ארום פיר מאל ארום וויליאמסבורג, פיר מאל איז א יעדן טאג, יעצט אזוי ווי ס'איז חנוכה שפאציר איך פינף מאל ווייל די דאווענען לענגער. מיין קאזין מענדי פון חסד של אמת, מענדי ראזענבערג, האט א מנין וואס מען דאווענט דארטן תרח'ס מנין, און מען דאווענט דארטן בערך אין זיבן א האלב מינוט דאווענט מען אפ שחרית, דאווענט מיט סיעט בעלטס, און אויב מען מאכט א שארט סטאפ פליעט יעדער, איז ר' מאטעלע מיטן באטעלע, דער וויזשניצער רבי האט אים אמאל געלאזט רופן, געזאגט, מענדי, איך הער עטס דאווענט שחרית אין צוואנציג מינוט. זאגט ער, רבי, אפשר איז געווען ראש חודש און אויכעט חנוכה, ווייל סתם נארמאל דויערט עס נאר זעקס מינוט, און ר' מאטעלע האט געהאט א מנהג ווען איינער האט אים געענטפערט איז ער שטיל געשוויגן, ער האט נאר געריטן אויף די וואס האבן נישט געענטפערט, עניוועי איז ער ארויס. סאו איך ווייס אזוינפיל געדענק איך אז חנוכה דויערט די דאווענען אביסל לענגער, ווייל מען זאגט גאנץ הלל און אויכעט מען זאגט מזמור שיר חנוכת, איז במילא וואק איך נאכאמאל ארום. סאו נאכדעים וואס כ'האב ארום געוואקט פינעף מאל ווילימסבורג קום איך אהיים גיי איך דורך קליימער די שיל ווי ס'איז דארטן געווען דער נואף חזקי' ראזענבערג און היינט איז דא חזקי' טייטלבוים און אלע חזירים וואס זיי זיצן נאך דארטן יא ס'איז נאך דארטן דא גענוג חזירים באט עניוועי למעשה אזוי ווי ס'זעהט אויס ס'איז געווען יעצט די וואך איז געווען נאכאמאל די הירינג פון די אפיעל. פון נחמיה וועבערמאן הודו אין הלל. און ער האט ברוך השם געווינען, מ'האט אראפגענומען צוויי נישט אזעלכע וויכטיגע קלאגעס, ער האט געווינען, אלטע סאטמאר אזיאטישע מארמארישע געווינס, זיי מיינען סיי אין איד און אין בלאט פלעגט יעדער שרייבן יעדע וואך אז יעדער האט געווינען, סא די שאלה איז ווען הייסט עס געווינען און ווען הייסט עס פארלוירן, אבער למעשה, כ'וויל קומען צו א פונקט, די פונקט איז אזוי, איך. כ'האב שוין געהאלטן נאכן פיפטן ראונד ארום ווילימסבורג און כ'בין שוין געווען רעדי אהיימצוגיין, גיי איך דורך דאס קליימער'ל און ס'איז דארטן געווען א יונגערמאן, ער איז א מיד עידזש, מסתם פינף און פופציג, און ער האט עפעס געשלעפט אן אלטן איד, קען זיין ער נעמט קער פון זיין טאטן, זעהסטו איך האב נישט געקענט נעמען קער פון מיין טאטן אין קליימער ווייל די רשעים האבן מיך נישט אריינגעלאזט, כ'האב געמוזט מיין טאטן לאזן אליין גיין דארט, און אמאל האבן די רשעי הדור שטערן, ענזל שטערן, מיט יצחק שטערן, מיט די אלע שקצים, האבן געזעהן אז איך ווארט פשוט אינדרויסן פון בית מדרש, כ'בין קיינמאל נישט אריין, נישט ווייל זיי האבן געלייגט א חרם, נאר כ'האב מורא געהאט אז חזקאל שמש, חזקאל ראזענבערג, זאל נישט זיין פונקט שיכור און ער זאל מיך נישט טאטשן. עניוועי, דעמאלטס האב איך נאכנישט געוויסט אז חזקאל טייטלבוים איז אויך א חזר. שוין, בקיצור. האבן זיי איינמאל אראפגעווארפן מיין טאטן אלע סטעפס, מ'איז מיר געקומען זאגן אז מ'האט געזען ווער ס'האט אים געשטופט אויכעט. זיי האבן נאר נישט געוואלט אויסזאגן ווער, אבער זיי האבן געזאגט זאלסט וויסן מ'האט אים דירעקט אראפגעשטופט. שא, הער אויס, דאס איז דאך סאטמאר, אזוי האט עטס ענק געבויעט און דערפאר צעפאלט עטס. דאס וואס עטס האטס אסאך פלייש מיינט גארנישט. דער רבי האט געהאט א חשבון פארוואס ער האט געבויעט סאטמאר, ער האט געוואלט אויפשטעלן אידישע דורות, היינט קוקטס וויאזוי זעמער אויס ביי אונז די דער באָם, ווען דער רבי האָט געלעבט, האָט גערייכערט אַ ציגערעטל אין אַ טוילעט. מער פֿון דעם האָט ער נישט געטאָן. הײַנט, רחמנא לצלן, קוק וואָס מע האָט געטאָן מיט בית-רחל-מיידלעך! קוק וואָס נחמיה וועבערמאַן האָט געטאָן מיטן רבינס טעכטער! די מיידל, צי דו ווילסט צי נישט, צו אײַן ריכצאַק איז זונה נעשׂה, ס'אַ חתן איז נישט זי איז דעם רבינס טאָכטער. דער רבי אין הימל ווייסט, דאָס האָב איך אויפֿגעשטעלט. ס'מוז נישט זיין אז ס'איז זייער בייאלאדזשיקעל טאטע, ס'איז זייער רוחניות'דיגע טאטע. עניוועי. איז גיי איך דא דורך קליימער איז דא דא דער יונגערמאן וואס ער נעמט זיך שרייען צו מיר ער נעמט קער פון אן אלטן איד איך ווייס נישט קען זיין זיין טאטע נעמט זיך שרייען נחום ראזענבערג מוסר הויעך און ער לויפט אריין אין בית מדרש כ'מיין איך טאר דאך נישט דארט אריינגיין. האהאהא ס'געווען א דזשאוק, האב איך געהאלטן די טיר אפן און איך האב אים געזאגט קענסט קענסט שרייען וויפיל דו ווילסט אז דו'עסט טאטשן קינדער וועסטו גיין אין דזשעיל, וועט דען גארנישט העלפן מער, יעצט למעשה אמאל פלעגן זיי נאכשרייען מוסר און מ'האט זיך דערשראקן מ'איז אנטלאפן, ניין היינט זעמער דא צו פייטן און איך האב געהאלטן אפן די טיר. פון די בעסמעדריש, פון אונטן פארשטייט זיך בין נישט אריין, און כ'האב אים צוריק געשריגן, נאכאמאל, דו זאלסט וויסן, גע'מסר'ט האט אים א אידישע טאכטער דעם רעבינ'ס א טאכטער, וואס ער האט מיט איר געטוהן זנות יארן, און נישט נחום ראזענבערג, ענד געט די רעקארד סטרעיט, אז דו וועסט טאטשן א קינד וועסטו אויך גיין אין דזשעיל, און חזקאל טייטלבוים ווען נישט ער צאלט הונדערט טויזענט פלאס דאלער וויפיל ער האט באצאלט מ'זאל מאכן א שווייג, וואלט ער אויך היינט געווען אין דזשעיל ווייל ס'איז געווען א רעיפ. נאר מ'האט אפילו ביז ביז צו די העכערע פענסטער ביי די גאווערמענט איז אנגעקומען דאס געלט, אונז ווייס מיר אלעס. אונז געבן מיר דאס אלעס איבער פאר די באהערדע, זארג דיך נישט, ס'קען נאך זיין ס'וועט ארויסקומען אזוי ווי ס'דארף צו זיין אויך, אויב וועלן מיר האבן גענוג סייעתא דשמיא. אך חזיר, וואק כאטש אוועק פונעם ברעטל ראש השנה יום כיפור און פונעם בלאזן שופר, דו האלטסט אז דיין שופר קען ממתיק זיין עפעס? שעים אן יו דו חזיר. עניוועי, למעשה איך האב אים צוריק נאכגעשריגן, איך האב נישט קיין מורא געהאט, זיי גייען זיך אויסלערנען, דעמאלטס האט ער אנגעהויבן צו נעמען דעם אלטן איד, מיר געלאפן שנעל, ער איז שיער אראפגעפלויגן אלע סטעפס מיט אים, וועיט א מינוט, וויער היער טו סטעי, דערווייל אבער ווען איך האב אים צוריקגעשריגן אז נחמיה'ן האט איינגעזעצט א מיידל פון בית רחל, דעם רעבינ'ס א טאכטער, דעם דברי יואל'ס א טאכטער, וואס דער רבי האט אויף אונז געהאדעוועט, און זי האט אים איינגע'מסר'ט, איז פונקט איז ארויסגעקומען, נחמיה וועבערמאן האט א פירסט קאזין. ר' מאיר וועבערמאן זכר צדיק לברכה האט א זון מיט א טאכטער, כ'מיין א גבריאל משה מעזעי די טאכטער, און ער האט צוויי איידעמער, איינער איז אזא רויטער יונגערמאן, כ'געדענק נישט יעצט וויאזוי ער הייסט און ס'אינטערעסירט מיך נישט וויאזוי דער פגר טמא הייסט, ער איז די מנהל אין ישיבה תורה תמימה. און דעמאלטס וואס האט זיך אפגעדרייט די גאנצע פרשה מיט קאלקא מיט תורה תמימה מיט זיין באלעבאס האב איך אים געזאגט אויב דו ווייסט פון די מעשה דארפסטו מוחה זיין זאגט ער ר' נחום א שטוב מיט קינדער ווער זאל מיר העלפן חתונה מאכן איך האב א דזשאב איר הערט וואס דאס איז מען לאט רעיפן קינדער יהודה קאלקא האט געקענט רעיפן קינדער און מען האט נישט געקענט זאגן קיין ווארט ווייל ער האט א דזשאב איך ווינטש דיר יעצט ברבים. ס'איז חנוכה, זאלסטו אזויפיל נחת האבן פון דיינע קינדער, אזויפיל וויפיל מיסטער קראוז האט פון זיין טאכטער, און אזויפיל וויפיל דזשאו דיענדזשעלאו'ס טאטע האט פון אים, און אזויפיל וויפיל די צוויי שוועסטער וואס זענען נעבעך, זיי האבן זיך קאמיטעד סועסייד, אזויפיל וויפיל זייער טאטע האט פון זיי, אזויפיל זאלסטו האבן פון דיינע קינדער, אויב דו קענסט דאס צולאזן ווייל דו האסט א דזשאב, ווייל דו דארפסט חתונה מאכן דיינע קינדער. ס'וועט זיך דיר אויסלאזן מיט א זייפן בלאז, גארנישט. באט עניוועי, ער איז פונקט ארויף געקומען די סטעפס און ער האט געהערט ווי איך שריי נחמיה וועבערמאן האט איינגעזעצט איינע א מיידל וואס מען האט מיט איר געטשעפעט אפאר יאר, ער איז געווארן זייער פארשעמט ער האט זיך אויסגעדרייט ער איז געגאנגען אן אנדערן וועג ער איז ארויף געקומען די סטעפס ער איז געגאנגען אראפ די סטעפס נאכדעם עס האט זיך געדרייט אין די האל זעקס זיבן צו צען בחורים ווייסט איינער קומט איינער גייט איינער האלט פארן לייגן תפילין איינער נאכן לייגן תפילין איינער ווייסט נאכנישט צו ער געקומען שוין כ'האלט שוין ביים אהיימגיין, געבט א שריי אויס א פערצן יעריגער בחור, נחום ראזענבערג געבענטשט זאלסטו זיין, ווען נישט דו קען מען אונז נישט קומען דא אין מקווה, מען קען נישט גיין אין א שול און מען קען נישט גיין אין א חדר. דאס איז געווען די פאנטשליין, וועגן דעם פארצייל איך עס ענק ווען נישט ווייל איינער שרייט מיר נאך, איך גיי מאכן אן אישו דערפון, איך האב געהאט די קעמערע אין די טאש אויך, און געקענט כאפן א פיקטשער פון אים. ער איז אינגאנצן נישט מופיע, ער מוז זיין אין די שווארצלעך משפחה, ער נעמט זיך אן פאר נחמיה, און נישט וואס גייט ער שרייען און וואס שרייסטו יעצט, דו שלמה ווען דו שרייסט די ערשטע מאל, איין דזשאדזש האט אים געטראפן אז ער איז געווען גילטי, מילא יענער דזשאדזש איז א רשע, דארף מען גיין אין פראנט פונעם בילדינג און מען דארף נאכשרייען דעם דזשאדזש, אבער אז דריי דזשאדזשעס אין די אפעלעט האבן אים געטראפן אז ער איז גילטי און די פסק איז געווען גוט און אלעס איז געווען בצד היותר טוב, סאו ביג דיעל, ווי האלטסטו יעצט? ווער אר יו אפ טו נאו? יעצט געוואוסט דו גייסט שרייען אויף אלע פיר דזשאדזשעס גייסטו שרייען די דריי פון אפעלעט און יענעם דזשאדזש אויכעט? מיינסט ס'וואלט גרינגער ווען דו גייסט שרייען אויף נחמיה'ן דו חזיר וואס האסטו דאס געטון א טאטע פון צען קינדער? נאר וואס ער האט נישט געהאט קיין צער גידול בנים פרנסה האט ער געהאט ווייל ער האט געגנבעט פון יעדן גרויס געלט און הינדי קאון האט אים צוגעשטופט דארטן אביסל פון די געגנבעטע וואס זי האט זי געט לאנטשעס פאר אלטע מענטשן וואס האבן קיינמאל נאכנישט אנגעקומען די לאנטשעס. און כבוד האט ער געהאט דאך געווען דעם ברך משה'ס דרייווער, האט ער געהאט א קאר מיט כבוד, און מיידלעך האט ער געהאט ער האט אפילו נישט געדארפט גיין זוכן, ס'איז דא אין מדרש ווערט געברענגט יש שזיווגו הולך אצלו ויש שהוא הולך אצל זיווגו, למשל די מדרש ברענגט אברהם האט געהאט א זון יצחק, רבקה איז געקומען צו יצחק, רבקה איז נישט געגאנגען צו, יצחק איז נישט געגאנגען אויפפיקן רבקה, ביי יעקב האט ער גאר געמוזט גיין אויפפיקן די צוויי ווייבער מיט די שפחות, פארוואס? ווייל יש שזיווגו הולך אצלו ויש שהוא הולך אצל זיווגו, ס'איז דא אמאל איינער וואס וואוינט אין אמעריקע און ער פארט אויף ארץ ישראל זוכן א שידוך, ס'איז דא אמאל איינער פון ארץ ישראל וואס קומט זוכן דא א שידוך און ס'באזעצט זיך דא, יעצט נחמיה איז געווען אזא בר מזל, ער איז געווען אזא בר מזל. אפילו יעקב אבינו איז נישט געווען אזא בר מזל, יצחק אבינו אן עולה תמימה איז געווען אזא בר מזל ווי ער, אז זיין זיווג איז געקומען צו אים. שטעל דיר פאר מען האט אים געשיקט זיווגים וואן עפטער די אדער, מסולתו ומשמנו, פון צוועלף יאר און העכער, מיידלעך פאר זיי קריגן נאך די וסת זאל נישט זיין קיין איסור נידות, און ער האט געהאט די מיידלעך צו פארפיגונג וויפיל ער האט געוואלט, ער האט געהאט די זינגער מיידל האט ער געהאט, און ער האט געהאט פון די בני יואל האט ער געהאט דארטן איינע פון די מיידלעך. און די דזשאדזש האט איר געפרעגט, יו מין יו סלעפט מיט אים? יו העד סעקס וויט אים? יו דזשואיש? האט זי געזאגט, ליסן, איי וואס טראון אוט פראם מיי פאדערס האוז, ענד איף דיס איז די פרייז איי העד טו פעי, דיס וואס די פרייז איי העד טו פעי, איי וואזנט גאנע סליפ אין די באוערי. און אונז האמער א פיינע קאמיוניטי, חסד. אונז מאכמער אפיעלס, חסד, שמעסד, לאזטס ענק אפ רבותי, אונז האמער געפירט סדום מיט עמורה, זענען געווען אונזערע קליינע בעיביס, זיי האבן זיך געקענט קומען לערנען ביי אונז.

סיסטעם, וויסט מען איך האב נישט קיין געלט איך דארף האבן א לויער, געט מען אים א ליגעל עיד לויער, עס קאסט נישט קיין געלט, קומט ער אן מיט די טאבלעטן פון פייזער, ער זאגט ליסן איך בין אנדער מעדיקעל קעיר, דאס איז די טאבלעטן, ס'ארבעט נישט, האסט א פראבלעם גיי רעד מיט פייזער זעה מען זאל טשענדזשען די פילס, דעטס אלל, ער איז נאך די לאקיעסט, ער האט די וואך געהאט א הירינג, ער האט יעדע צווייטע וואך א הירינג אויף אן אנדערן קעיס, ער וואקט אין די גאס, פארוואס? מודה ועוזב ירוחם ער זאגט ביים דזשאדזש ליסן איך האב אן אנקאנטראלד ערווה ס'איז דא אמאל א מענטש האט אן אנקאנטראלד הארץ ס'איז דא אמאל א מענטש וואס ער האט אן אנקאנטראלד דייעביטיס ס'איז דא אמאל א מענטש וואס האט אנקאנטראלד קאלעסטערל איך האב אן ערווה וואס איז אנקאנטראלד מ'טרייט מיט מעדיקעישן ס'ארבעט נישט וויאזוי איז אז איינער האט צוטון מיטן הארץ ער קריגט א הארץ אטאקע און מ'געט אים דארטן די אלע די בלאט טינערס מיט די אלע זאכן וואס מ'דארף געבן אז דאס הארץ זאל ארבעטן און ס'ארבעט נישט. כאפט ער א הארץ אטאק און ער שטארבט, שרייט יחיאל בראנער, זיי מאכן א מעדיקעישן און ס'ארבעט נישט, סאו וואט שוד איי דו? סאו צוריק קומען דא צו אונזער זאך. א יונגל האט מיר געזאגט, יעצט אויב סאטמאר וויל וויסן ווער דאס יונגל איז דארט איז דא ווידיאו אין דעם בית מדרש, אנלעס ס'ארבעט נישט, איך הער זאגן ס'ארבעט נישט ווייל זיי ווילן אז יצחק שטערן מיט ענדזל שטערן זאלן קענען ווייטער מאכן די נבלות און קיינער זאל זיי גארנישט זאגן, איז במילא האבן זיי עס נישט קאנעקטעד, ס'איז טאקע דא אבער ס'איז נישט קאנעקטעד. אזוי הער איך. ווייס. קען זיין ס'איז טאקע נישט קאנעקטעד. א פאראיאר אינמיטן ווינטער האט איינער אויבן אין בית מדרש דארט ווי מ'דאוונט מנחה מעריב, ס'הייסט אויבן מיינט אויפן גראונד פלאר, האט ער אראפגעצויגן פאר א בחור די די הויזן און ס'מ'האט אים אלעס עקספאוזט און ער האט זיך געשפילט מיטן און איינער דורכגעגאנגען ער האט געמאכט קולות. איז יענער אנטלאפן, סא פרעג איך א קשיא וויאזוי האט דאס געקענט זיין? ס'דאך דא ווידיאו, אלא מאי ס'איז נישט דא ווידיאו. עניוועי, טאמער ווילט איר וויסן ווער דער בחור איז, צינדטס אן די ווידיאו, דער בחור פֿערצן יאר אלט האט ער אויסגעזען צו זיין און ער האט געשריגן הויעך שקויעך ר' נחום ראזנבערג ווען נישט איר וואלט מען אונז נישט געקענט קומען אין די שול און אונז וואלט מען נישט געקענט גיין אין קיין מקווה אונז וואלט מען נישט געקענט גיין אין חדר דאס האט מען געוואלט נאו די וואר איז אווער הע שרייט נאך איינער נאך דא און דארטן מוסר שמוסר איך האלט דו דארפסט שרייען פאר מיר א ראשית הגז, איך האב נישט געגעבן פארן כהן ראשית הגז, אה איך האב נישט קיין בהמה, איך האב נישט אפגעשוירן, דאס וויל איך שוין ענטפערן, דאס איז עפעס מוסר, מוסר קומט דא אינגאנצן נישט אריין. און דאס איז געווארן היינט פון אונזערע חברה, מען שרייט שוין ראנג טערמינאלעדזשיס, אבער דער בחור מעיד מיי דעי, קודם אמאל ווען מען פלעגט עפענען די טיר קליימער און מען האט אריין געשריגן אלע בחורים זענען שייגעץ, וואה וואה. קיינער האט נישט געשריגן, יעדער רעספעקט די איידיע וואס איך טו, עד כדי כך אז איין בחור האט זיך געטרויט און ער האט א שריי געטאן, שקויעך ר' נחום, ווען נישט איר וואלט מען אונז מורא געהאט צו קומען אין שול און אין די מקווה און אין חדר. נו, איז דער ען אימפראוומענט אר נאט? יו טעל מי. די גמרא זאגט אז רגזן לא עלה בידו אלא רגזנותא. טייטשן די ספרים, ווען איינער איז א גערעגטער, איז שטייט אז יעדע נאכט טוט יעדער מענטש פארשרייבן זיינע מצוות מיט עבירות ווען ער שלאפט, איז טייטשן די ספרים, ווען איינער איז א גערעגטער, איז לא עלה בידו, דארף ער גארנישט אריינשרייבן מיט זיין הענט, אלא רגזנותא, אז כ'האב מיך גערעגט היינט, דאס איז שוין. קעגן אלע עבירות. בקיצור, דאס וואס דער בחור האט געשריגן רבי נחום און נישט איר, קען מען אינצווישן גיין אין א שול און אין א מקווה און אין חדר סעיפלי, דאס איז לא עלה בידו אלא זה, מער ברויך מען נישט, מער פון דעם האב איך קיינמאל נישט געברויכט און דאס איז מיין זה חלקי מכל עמלי, איך פלאג זיך מורא'דיג מיט דאווענען פארן עמוד, איך פלאג זיך מיט א מנין, איך שטיי אויף פארטאגס, איך לויף אויף מאנהעטן אין מקווה, איך קום צוריק דא אין בית יעקב אוהב שלום. איז היינט איז געווען אכט מענטשן איז געווען, נאך ווארטענדיג א האלבע שעה האב איך געמוזט צוריק אויסטוהן די תפילין און דעם טלית און צוריק גיין אויף מאנהעטן דאווענען, אלעס איז כדאי אבי די קינדער קענען גיין אין שול און אין מקווה און אין חדר און נישט מורא האבן אז מען זאל זיי נישט טאטשן, און יעצט די וואך צו די אנדערע וואך ווייס איך נישט פונקטליך ווען גייען מיר אונז האבן א מיטינג מיט די גאווערמענט. גיימיר האבן א געהעריגן מיטינג מיט די פעלקרען מיט די אלע אז די רבנים גנב'נען דאס געלט, זיי בויען זיך פאר דעם הייזער מיט זומער באנגעלאוס מיט אלעם, עט די ענד אוו די דעי דאס איז דאס געלט פון די אלע שוואכע קינדער וואס מען געט זיי נישט קיין העלפ, געקומען די אלטע אזיאטישע פערד פון מארמאראש זיי האבן געמיינט ס'וועט אנגיין די מארמארישע זאכן, און דער ראש הקהל פון סאטמאר, דער פריינד האט ער געהייסן, ער העט גיין צו די באהערדע מ'וועט אלעס שטיל מאכן, ניין ניין ניין די געימס זענען אווער. די גאנצע אזיאטישע מארמארישע געים איז אווער, דא איז אמעריקע. יעצט, עטס ווילטס גנב'נען אביסל? ארייט, איך זאג ענק גארנישט, איך זאג נישט אז מען מעג, אבער איך זאג גארנישט, אבער גיין צונעמען געלט וואס מען געט פאר שוואכע קינדער, און די קינדערלעך מוזן נעבעך גיין אין סקולס און תלמוד תורה'ס וואס אזאלכע סוחי געלדמאנס שטעלן אויף, וואס מאלעסטען קינדער. איך הער ער האט שוין ווידער געעפנט א תלמוד תורה, מען האט דאך אים שוין צוגעשפארט, מען האט עס איבערגעגעבן פאר זיין איידעם, אלרייט, ליסען, עז לאנג עז די טשילדרען דאנט וואנט טו קאם פארווערד, איטס גוד פאר דעם, אר בעד פאר דעם, און זיי נעמען צוויי טויזענט דאלער א א חודש, פון ווי זאלן עס עלטערן נעמען, די גאווערמענט געט פאר דעם, איך זאג נאכאמאל פאר יעדן, אז עטס האטס צען קינדער וואס זענען שוואך, און עטס דארפטס צאלן צוויי טויזענט דאלער א חודש, גייטס אריין אין פאבליק סקול, אלע צען מיט אמאל, זיי מוזן ענק צושטעלן א טיטשער, זיי מוזן ענק צושטעלן כשר'ס. זיי מוזן ענק צושטעלן אלעס וואס עטס דארפטס האבן, לכם לכל צרכיכם, און עטס דארפטס ענק גארנישט דערשרעקן, וואטשען צו וויאזוי די אלע שקצים וועלן פאלן אויף די נאז. אויפן וויזשניצער נוסח, פרייטאג צונאכטס ביי קבלת שבת. פורים כדו הנהגנו מעשי. יעצט כ'האב געטראפן זייער א שיין ווארט איז דא פונעם הייליגן ייטב לב, דער ייטב לב זאגט זאגט ער אזוי. ס'שטייט והנה קמה אלומתי וגם נצבה, זאגט ער איך וויל דאס מפרש זיין לויט דעם וואס כ'האב שוין מפרש געווען א פסוק וואס ס'שטייט והיה ראשיתך מצער פון אנפאנג וועט עס זיין זייער ענג און נאכדעם ואחריתך ווען ס'וועט זיין צום סוף ישגה מאוד וועט עס זיין זייער גרויס אזוי ווי ס'שטייט כארז בלבנון ישגה אין תהלים צדיק בית איז געמיינט צו זיין זייער גרויס. און זאגט ער וואס איז דער טייטש פון דעם פסוק, זאגט ער אזוי, די חזל זאגן מאוד מאוד הוי שפל רוח, זאל זיין זייער זייער א שפל רוח. יעצט, ס'אבער דא אסאך מאל וואס מ'דארף זיך משתמש זיין מיט מידת הגאווה, אזוי ווי ס'שטייט ויגבה לבו בדרכי ה', ס'דא אמאל וואס מ'דארף זיין אן עזות פנים. הע! עטס האטס א פראבלעם נחום ראזענבערג, איך בין נאך א קליינער עזות פנים, געדענק מען האט אייביג געזאגט איך בין א גרויסער בעל דרך ארץ, הע! ווען עטס וואלטס אנגעטראפן א אזא בולי וואלט ער געשטאנען יעדן טאג אין פראנט פון אלע רבנים'ס טיר און פראטעסטירט און זיי נאכגעשריגן און נאכגעשפיגן, איך האב עס געטון אויף אן אנדערן אופן, איך האב געזאגט רבונו של עולם איך גיי טון וויפיל איך קען, דאס איבעריגע וועסטו טון, עניוועי איז אסאך מאל דארף מען זיין ויגבה ליבו בדרכי השם, אזוי זאגט דוד המלך. ואדברה בעדותיך נגד מלכים, אפילו קעגן רבנים, אפילו קעגן קעניגן, דארף מען רעדן, ווען מען זעט אז איינער טוט נישט די תורה, טוט נישט זיך פירן על פי תורה, זאגט ער וענין זה נחוץ מאוד בדור האחרון הזה, אזוי זאגט דער ייטב לב, אין ספר ייטב לב זאגט ער אזוי, אינעם היינטיגן דור דארף מען דא זייער נוצן דאס, אשר רבו המתפרצים בעם, וואס ס'איז געווארן זייער אסאך מענטשן וואס זיי מאכן פרצים, זיי מאכן, זיי צעברעכן די טויערן פון אידישקייט, לפרוץ גדר וגבול שגבלו ראשונים, זיי טוען צעברעכן דעם גדר און דעם גבול וואס די ראשונים האבן אונז איינגעפלאנצט. ולעומתם, און קעגן זיי, צריכים, דארף מען האבן, החרדים לדבר השם לעמוד נגדם, די חרדים לדבר השם זאלן שטיין קעגן זיי בעזות דקדושה, מיט עזות דקדושה להכניעם, זיי אונטערטעניגן ולהשפילם, און זיי משפיל צו זיין, ולהפר עצתם, און צו פארשטערן זייערע עצות לבל ירימו יד להרוס הדת חלילה. כל שכן נאך ביי מיין מלחמה, ס'גאנץ נישט געווען הירוס הדת. עס איז געווען הירוס דאס אידישקייט מיט די תורה מכל וכל, הירוס הדת מיינט אמאהל איך ווייס און מען טוט עפעס א געוויסע פירצה, דער עירוב איז נישט כשר און מען טראגט דערויף צו כדומה, די אלע בעלאוניסעס עטס האטס אונז פראבירט איינצורעדן, אבער דא רעדט מען פון עוקר זיין כל התורה כולו, ס'זאל זיין אידישע קינדער חלילה אזוי ווי די גוים, עוקר צו זיין די גאנצע יהדות פון אידישקייט, די גאנצע עשרת הדיברות.

דעמאלטס האט מען געדארפט האבן ענוה, ואחריתך והיינו באחרית הימים כמו בדורות האחרונים. ישגה מאוד. כלומר כל מה. שישגה האדם. ויגבה ליבו בדרכי השם נגד המלעיגים, זהו חשוב מאוד. מען קען צולייגן א שטיקל צום הייליגן ייטב לב, פון אנפאנג ווען כ'האב אנגעהויבן די מלחמה בין איך דאך געווען אזא שפל המצב, כ'האב אליין נישט געגלייבט,

בקומה זקופה נגדו, מען דארף ארויסגיין בקומה זקופה, און והנה ותשתחוין לאלומתי, דאס איז ותשתחוין לאלומתי והבן די סוף גייט זיין זיי וועלן זיך אלע בוקן, זיי וועלן אלע זאגן דו ביסט געווען גערעכט, און ווען נישט דו וואלט מען אונז נישט געהאט א קיום אין דעם גלות. געמאכט. דידן נצח טרטטטטטטט מיין פראבלעם איז נאר געווען ביז יעצט, כ'האב נישט געוואוסט אז די קינדער ווייסן אז זיי זענען היינט סעיפער, און די קינדער האבן היינט נישט קיין מורא צו רעדן, און די קינדער ווייסן וואס איז פארגעגאנגען. איינמאל אז איך זעה שוין אז זיי ווייסן שוין, דאס איבעריגע איז געווינען, יעצט קיינער גייט זיך נישט לאזן אנפאטשקען. וויאזוי האט מען געקענט געווינען דער גרויסע מלחמה קעגן די חזירים? ס'איז דאך געווען א צרת נשמת, נאר ארגענייזעישן. מען האט זיך ארגענייזט. די זעלבע דא אויכעט. רבותי, צו מיר געווינען די מלחמה פון דעם וואס מען ווארפט זיך ארום מיט קינדער? נאר מיט ארגענייזעישן. מען מוז זיך ארגענייזן. וואנס יו ארגענייז יורסעלף גייען זיי צו צופאלן. זיי זענען נישט שטערקער פון די גאווערמענט. עספעשעלי, איך האב ענק געזאגט, אונז האמיר ר' שמעון בן יוחאי האט אונז אזא פראסק געגעבן, הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב, און דער עולם מיינט אז דאס איז א פראסק, דאס איז די גרעסטע זאך וואס ער האט אונז אויסגעלערנט, אונז דארף מיר קיינמאל נישט זארגן צו גיין צום גוי, ווייל ס'איז הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב, דער גוי האט אונז אייביג אויסגעהערט. ארגענייזעישן רבותי, ענד דען וויל בי אקעי. שוין, איך גיי דא אין די גאס אויף לי עוועניו ביי ווילסאן, האט מען צוגעשפארט די גאס, פארוואס האט מען עס צוגעשפארט, זעט אויס די לויפערס נאך דא וואס זענען געלאפן אפאר וואכן צוריק, און נאך דא אפאר זענען נישט אנגעקומען, און ממילא אז זענען נישט אנגעקומען איז האט מען צוגעשפארט די גאס, שוין גיי איך ארום. בקיצור, איך זעה ס'איז נישט דאס, ס'איז א אנדערע זאך. ס'איז א איד לעבן טאהשער בית מדרש צוויי הייזער אוועק, האט געבויעט אפאר שטאק אונטערערדיש, און ס'האט אנגעהויבן צוזאמצופאלן די ערד, אזוי ווי אלע זאכן וואס מ'בויעט איליגעל, און די גוים האבן אנגעהויבן צו שרייען, זענען שיעור געהארגעט געווארן, זענען ארויסגעלאפן, און דא דא די פייערמען, די פאליס, די טעלעוויזשאנס, די רעדיאוס, אלעס איז דא דא. רבותי, יו אר דואינג גרעיט, עטס פירטס ענק אויף ווי אזאלעכע חיות? ויקוצו מפני בני ישראל, ס'שטייט אז די מצריים זענען געווען זייער גוט מיט די אידן, יוסף הצדיק ער האט געפירט אלעס, ס'איז געווען א מחיה, יעקב אבינו האט געבענטשט פרעה, ס'איז געווען שפע, ס'איז געווען אלעס. יעצט איז נישט צו פארשטיין וויאזוי איז דאס מעגליך וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, עס זענען געשטארבן די פאר פירער, נו, אבער ס'איז דאך געווען אנדערע פירער אונטער זיי. דער מדרש ברענגט אז ס'איז געווען זייער אסאך וואס זיי זענען געווען די וואס זענען געווען איינגעשטעלט אין פארלעמענט און אלעס און זיי האבן נישט געוואלט אוועק גיין און זעהט אויס אז ס'איז געווען פון זיי א ביג מעס מעדזשאריטי ווייל ארויס געגאנגען זענען זעקס הונדערט טויזענט געבליבן זענען ס'איז נאר געווען וחמושים א פיפטל זענען געבליבן צוויי אהאלב מיליאן סאו וויאזוי איז דאס געשעהן אז זיי האבן פלוצלינג פיינט באקומען דעם איד און די תירוץ איז זייער פשוט ס'שטייט ארויס אין תהלים דוד המלך זאגט הפך לבם לשנוא עמו, ס'איז געווען א גזירה פון הימל, יעצט אוודאי ס'איז א העכערע זאך, פארשטיי מיר ס'איז א גזירה, זעמער מסכים, אבער לכאורה וויאזוי פלוצלינג גייט דער אייבערשטער אריין געבן אן אינדזשעקשן יעדן אין הארץ אז ער זאל פיינט האבן א איד? ניין, זאגט אונז דער מדרש, ויקוצו מפני בני ישראל, זאגט דער מדרש, די אידן האבן זיך געדרייט אין אלע זייערע בתי תיאטראות און קאר. סיאות האבן זיך געדרייט אין אלע געמבלינג הייזער און אלע קאסינאוס און אין אלע טיאטערס, און די מצרים האבן דאס נישט געוואלט, זיי האבן געוואלט לעבן א לעבן פון זנות, אבער זיי האבן נישט געברויכט דער איד זאל זיי צוהעלפן צו דעם, און דאס האט געמאכט אז זיי האבן ויקוצו מפני בני ישראל, ווען א איד פירט זיך ערליך איז נישטא קיין ויקוצו, רבותי אונז פיר מיר זיך אויף זייער גוט אין אמעריקע, ביוטיפול, שטעל דיר פאר גייט מען גראבן דריי שטאק אונטערערדיש און גראדע פאר די דריי שטאק, וואלט מען ביים דריטן שטאק אונטן געבעטן, כ'ווייס, צוויי א האלב טויזנט דאלער רענט, פירט מען זיך אויף ווי די חיות, און אונז וויל מען נישט פארשטיין אז א שיינעם טאג וועט אונז דער גוי ארויסווארפן. דער עולם האט א גאנצע דיבעיט, ס'איז געווען א מענטש וואס ער הייסט דאנעלד טראמפ, איז געווען אפאר וואכן צוריק האט ער געזאגט אז ער וועט נעמען אלע מוסלימס און ער וועט זיי ארויסווארפן, ער וועט נישט אריינלאזן, בקיצור איז געווארן א גאנצע אויפרידערעכץ אין אמעריקע. זיי האבן אים א נאמען געגעבן היטלער, מיט אסאך צייטונגן האבן פון זייער מיאוס געשריבן. למעשה ער ווערט שטערקער פון טאג צו טאג. און איך וועל ענק זאגן פארוואס. ווייל דער עוורידזש אמעריקען גוי וויל נישט האבן נישט די אידן און נישט די מוסלימס, ער וויל נאר קריסטיאניטי. דאס איז וואס אמעריקע איז געגרינדעט געווארן דורך קריסטשען גוים. און עטס מוזט פארשטיין, ווילאנג ס'דא אזא תוהו ובוהו ווי מ'זאגט, ס'שטייט דער אייבערשטער האט באשאפן די בריאה ס'איז געווען והארץ היתה תוהו ובוהו, האב איך שוין אמאל מסביר געווען, וועם איז אינטערעסאנט אז ס'איז געווען תוהו ובוהו? יעצט איז דא א ארדענונג מיט א סדר. איז וואס איז מיר אינטערעסאנט אז ס'איז געווען היתה תוהו ובוהו? די תירוץ איז, די תורה וויל דיך לאזן עפעס הערן מיט דעם, די תורה וויל דיך לאזן הערן אז ס'איז דא אין די בריאה אזא חלק פון תוהו ובוהו, דאס איז אמעריקע, אמעריקע איז תוהו ובוהו, יעדער מאנגאלער, יעדער שווארצער, יעדער איד, יעדער האט דא א פלאץ. וועלפעיר, וואס דו ווילסט האט מען דיר געבן. ווען ס'איז געקומען צו ראטעווען די אידן, אה, איז אמעריקע געווען זייער קאלט, די רבנים זענען געגאנגען צו רוזעוועלט, לאז, באמבעדיר כאטש די שינעס, לאז נישט אריין קיין אידן, באמבעדיר די שינעס. נישט געוואלט. דו ווייסט וויפיל טויזענטער מענטשן מען האט נישט אריינגעלאזט אין עליס איילענד, די שיף זענען זיי צוריק געפארן, טויזענטער מענטשן האבן אריינגעשפרינגען אין וואסער, זיי האבן נישט געוואלט צוריק גיין צו דעם ווארלד וואר טו. אמעריקע האט דיך אויך נישט ליב. דו קענסט נאר עקזיסטירן ווייל פארטשענעטלי ווען די שווארצע שטעלן זיך צוזאמען מיט די פארטא ריקערס זענען זיי א מעדזשארעטי, זיי געבן א קאפ ארויס די ווייסע. דאס לאנד איז תוהו ובוהו. נישט דא קיין חשבון נישט דא קיין סדר. ס'דא, די גאווערמענט האט חשבונות מיט סדרים, אבער זיי לאזן דיך טון וואס דו ווילסט. ס'איז געווען אמאל ווען מ'האט געכאפט די חברה זיי פארקויפן די איליגעל ציגרעטלעך, ס'פלעגט פארן בחורים קויפן טראק לאודס און פארקויפן, קיצור די גאווערמענט איז געקומען מאכן א קרעק דאון, האבן זיי געטענה'ט אז דא רייכערט קיינער נישט, די גאווערמענט אנגעהויבן צו לאכן זיי אין פנים, ס'הייסט דא רייכערט מען נישט, אונז ווייסן מיר פונקטליך וויפיל מענטשן זיי רייכערן דא, פרעגט מען פון וואנעט ווייסטו עס אזוי פונקטליך, זאגן זיי וואס הייסט וואנעט, אונז קוקט מיר אויף די קענסער פעישענטס ס'דא דא פון די גערעכסטע. די העכסטע אמאונט פון קענסער פעישענטס איז דא ביים היימישן עולם, דאס איז א גאווערמענט וואס זיי ווייסן אלעס נאר ס'איז תוהו ובוהו, זיי לאזן ס'זאל פארן ס'זאל קומען, זיי לאזן ס'זאל גיין, א מענטש וואס ער איז נישט צו א גרויסער בעל השגה אין גנב'נען לאזן זיי אים גנב'נען אביסל, זיי ווייסן די וועלפעיר סיסטעם, די פוד סטעמפ סיסטעם, זיי ווייסן די אלע זאכן, זיי קומען נאר אריין אינדרויסן פונעם הויז און זיי געבן א קוק וואסערע טשענדעליערס יעדער האט, דער טשענדעליער קאסט מער וויפיל די וועלפעיר איז א גאנץ יאר, נאר דאס הייסט תוהו ובוהו. איך קוק דיר נישט נאך, איך לאז דיך לעבן, דו לאז מיך לעבן, פארטיג. און דאס איז אלעס גוט ווילאנג ס'איז תוהו ובוהו. טאמער וועט אריינקומען א רעפובליקען פרעזידענט אזוי ווי דאנעלד טראמפ, די ערשטע זאך פונקט ווי ער גייט זיך פארלייגן אויף די מוסלימס גייט ער זיך פארלייגן אויף די אידן אויכעט. איי זיין דריטע ווייב איז זי א איד? דאס מיינט גאר ווייניג פאר אים. ער האט שוין געטוישט אפאר ווייבער, ער קען זי אויך טוישן. יעצט איך וויל ענק פרעגן, אונז פירן מיר זיך דאך אויף אזאלכע חיות. ס'קומט למשל סוכות, יא? מ'בויעט ארויס די סוכה אינמיטן די גאנצע גאס. איינמאל גיי איך דורך די גאס, נישט דא וואו דורכצוגיין. סאטמאר האט ארויסגעבויט אין קליימער די סוכה, קומט דער עבסענט מיינדעד משוגענער ocdc צודרייטער וועלפעיר, איך בין אדורכגעגאנגען די סוכה, זיי האבן דאך סוף כל סוף געבויעט אינמיטן די גאס, אינמיטן די סיידוואק. זאגט ער דו טארסט נישט גיין דא און דא. טעטעטעטעטעטעט. כ'האב מיך אויסגעלאכט, וואס, דער משוגענער וועט מיר אויך שוין זאגן וואס צו טון. אבער דער אמת איז, ס'איז נישט יושר'דיג און דא וואוינען גויים, מ'גייט מאכן סוכות, מ'נעמט צו זייער פלאץ, די קארס קענען נישט דורך פארן געהעריג, און איין אומגליק א גוי דארף אריין פארן אין די סוכה און ס'דארף זיין מענטשן זאלן חלילה געהארגעט ווערן, דער גוי איז פעד אפ פון די אלע זאכן, נאכדעם הייבט מען אן צו מאכן אזוי כפרות, אין יעדע גאס שלאגט מען כפרות, דער גוי ווייסט אז ס'איז צער בעלי חיים, און ראדני סטריט שטינקט. צוויי טאג שפעטער פון די בלוט און פון די פעטן וואס מען האט אפגעוואשן דארט, און ס'איז דא מענטשן וואס האבן אסטמא זיי קענען עס נישט פארטראגן די פעדערן פון די טשיקנס, ווילסט שלאגן כפרות לאמיר מאכן אין די נעווי יארד, יעדער גייט דארטן, ס'איז א קאמערשל עריע, ס'קומט פאר פסח מען פארברענט דעם חמץ, גייטס קוקטס איבעראל ווי ס'איז געווען א פלאץ ווי מען פארברענט חמץ בלייבט א גאנץ יאר שווארץ די ערד, ס'קלעבט זיך צו שמוץ, די פייגל קומען דארטן, ס'ווערט א מושב. סאו דער גוי זעהט נישט אין אידישן רעלידזשען ווייניגער ווי דו זעסט אין די ווילדע מוזלעם רעלידזשען. יעצט ווען אונז וואלט מיר געווען העפליכע מענטשן איז איין זאך, מען זעהט אז ביי אונז איז דא אזויפיל רעיפס און אזויפיל באהאלטן די אלע טשיילד סעקשועל אביוז, מיט וואס זעמיר אונז בעסער ווי דער מוזלעם? פארוואס אז מען האט פיינט די מוזלעם פארוואס זאל מען נישט פיינט האבן דעם איד? אונז פירן זיך דען אויף נארמאל? מענטשליך? זיכער נישט! גייט א איד, ער נעמט נישט קיין קאנטראקטער, און ער בויעט א הויז, און דאס הויז צופאלט, און עס וואלטן געהארגעט געווארן אפאר מענטשן. עטס געדענקט צו יונה עסטרייכער? ער האט אויך געטון די זעלבע. ער האט געבויעט אן א פערמיט, און עס איז געהארגעט געווארן אפאר גויים. און די זעלבע גייט דא אויך געשען, ס'וועלן געהארגעט ווערן גויים. און נאכדעם, עטס ווייסט וואסערע דעינדזשער דאס איז? ס'איז דא אונטער די ערד, ס'איז דא וואסער, ס'ווענדט זיך ווי מ'גראבט, למשל אין געוויסע גאסן אז דו גראבסט, קומסטו אן גראד צום וואסער. דאס אלעס מיינט עטס אז מען מעג? יעצט מיינסט די גוי קוקט נישט וואס עטס טוט? מע'ט ענק ארויס ווארפן אזוי ווי מען אזוי ווי ער וויל ארויס ווארפן די מוסלימס דאנעלד טראמפ אזוי וועט מען ארויס ווארפן די אידן אלע נורסינג האומס האט מען אלע יארן געגנבעט מען געלייגט מענטשן אין פריזערס ווי ס'געווען א פאנד צו טוהן גוטס פאר מענטשן האט מען אונז עס אביוזד מען נעמט געלט מיליאנען דאלער פאר עדיוקעישן קוק וואס טוט זיך אפ אין ראקלענד קאונטי די בארד מען גנב'ט מיליאנען און מען געט נישט די קינדער קיין עדיוקעישאן. מען גנב'ט פשוט צו דאס געלט וואס די גאווערמענט געט, די רבנים בויען זיך שיינע גרויסע רייכע הייזער און די באפעלקערונג האט גארנישט, און דאס קען נישט צו לאנג אנהאלטן, עס איז א נארמאלע זאך, איטס נאט גאנא לעסט פארעווער, און וועגן דעם טריי איך מסביר זיין פארן עולם, לאמיר זיך אויפפירן מענטשליך. ס'איז נישט דא דער רב וואס ער קען ענק דאס זאגן. דער מונקאטשער האט אפגע'גנב'עט אלע יארן. כ'בין געווען אמאל צו געבן עפעס א. כ'האב געדארפט עפעס אויספארשן בין איך געווען דארט. וועגן טשיילד סעקשועל אביוז. האט יענער געזאגט דער מונקאטשער רב איז מיין ראביי. זאגט ער הי? דאס איז דאך אזא פעיק פאוני פראוד. האט אפגע'גנב'עט מיליאנען. נאכדעם האט ער דיקלערד בענקראפסי און ער איז געבליבן מיטן געלט. וועגן דעם וואקסט ער נישט אויך נישט. ער איז געבליבן אן גארנישט. אנבעליוועבל, איך זאג אייביג אז די אלע זאכן, כ'האב עס שוין געזאגט אפאר מאל, אז די אלע מענטשן וואס זיי בויען זיך ארויס הייזער דארף נעמען א ליגעל פערמיט, ווייל טאמער נעמט ער נישט קיין ליגעל פערמיט קען ער פשוט אומגליקליך מאכן מענטשן, איך זעה למשל ס'איז דא, מען פארט אראפ לי עוועניו דארטן ביי וואלאוואוט איז דא מענטשן האבן די שיינע פארטשעס איז געווען ליגעל געבויט, גייט איינער און וויל האלטן דארטן די סוכה די זאכן א גאנץ יאר, לייגט ער צו מיט שמעלצעריי אזאלכע פיר.

ווייל אונז גייט מען דא ארויס רודף'ן אזוי ווי דער דאנעלד טראמפ וויל ארויס רודף'ן די מוסלימס, דער אמת איז נאך אזאלעכע סטעיטמענטס האט ער דאך געדארפט פארלירן איבעראל, איר ווייסט ער איז ארויף מיט נאך צוואַנציק פינף און צוואַנציק פוינט, ער ווערט שטערקער פון טאג צו טאג, אמעריקע איז א קאנטרי וואס וויל נישט יעדער זאל קומען און דא אנשטינקען און זיך לויפן ווייטער, נאובדי וואנטס דעט. און די סוף גייט זיין אז מ'עט אונז אויכעט נאך געבן וואקינג פעיפערס חלילה. שוין, יעצט מיר גיין ווייטער. משמרת הצניעות האט גע'גנב'עט אלע יארן געלט. נאכדעם איז געקומען דא א יונגערמאן וואס האט זיך אפגעשניטן די מעשה און ער איז געווארן א מיידל. ס'איז דא דא א געגנט לעבן ווילימסבורג איז דא זייער א טייערע לאקזשערי בילדינג, דאס איז ביי יוניאן עוועניו און ענזלי סטריט. ס'איז סיקסטי פייוו ענזלי סטריט, דאס איז די קארנער אויף יוניאן. זענען זיי געגאנגען און זיי האבן ארויסגעשטעלט א קראצמעך לייט. ס'זעהט אויס אזוי ווי די מעשה, אזוי ווי די ערווה, אזוי זעהט עס אויס, און זיי האבן עס שיין באצירט מיט לייטס, סאו כ'האב געוואלט וויסן עפעס א זאך, קודם כל ווי איז משמרת הצניעות, ווי זענען די אלע וואס האבן גע'גנב'עט געלט אלע יארן, מ'דארף דאך דאס מוחה זיין, דאס זעהט דאך אויס זייער דיסגאסטינג, און נאכדעם האב איך געוואלט פרעגן, עט די ענד אוו די דעי ווי לאנג עט עטס דא קענען וואוינען, דאס איז א זעקס פיסעדיגע לעמפל, און ס'האט אלעס ארויס פונקטליך די זאך, דעם אבר מיט. די טעסטיקלס מיט אלעם. ווי לאנג קלערט איר אז מ'קענען דא האדעווען קינדער? ווייל נאכדעם וואס מ'האט עס געמאכט אויף ענזלי סטריט גייט מען עס מאכן אויף סאוט זיבן און סאוט פינף און איבעראל, און נאכדעם אין די נארטס. רבותי איך וויל ענק זאגן נאכאמאל מ'דארף הייבן הענט און פיס און מ'דארף אנטלויפן דא אזוי שנעל ווי מ'קען און דאס וועט זיין די ישועה פאר כלל ישראל. לאזן די אלטע לענדלערס דא זיך דערשטיקן מיט זייערע הייזער זאלן צובויען סאב בעיסמענטס מיט דריי שטאק בעיסמענטס און עט די ענד אוו די דעי זאלן זיי עס פארדינגען פאר גוים. מיסטער ווייזער. שמעון ווייזער מיט דיין ברודער משה ווייזער עטס רופט זיך משמרת הצניעות, וואס איז געשען מיט אלע געלטער פון אלע יארן? האטס ענק געקויפט הייזער און האטס עס ענק גוט מסדר געווען? אויף דעם האבן אונז געדארפט א משמרת הצניעות? אזא פנים טראגן מיר, נישט קיין וואונדער דער אייבערשטער שטויסט אונז ווייטער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך. רבי אהרן האט מעורר געווען די מעשה אז ס'איז דא כלות וואס זיי גייען ארויס מיט די אייגענע האר נאך די חופה, זיי דעקן צו דעם שייטל, ווייל די כלה איז נישט אזוי צוגעוואוינט צו א שייטל, נאך וויל מען צאמשטעלן מען זאל נישט זען אז דאס איז א שייטל, מען זאל מיינען ס'אייגענע האר, בקיצור, אין הלכה איז ער גערעכט, א כלה וואס זי שטייט אונטער די חופה, טאר שוין נישט ארויסגיין מער מיט אויפגעדעקטע האר, זע אהן, ער איז הונדערט פראצענט גערעכט, איך וויל נישט אויף דעם יסוד זיך קריגן, כ'וויל נאר זיך קריגן ווי קומט עס אריין אינמיטן א חנוכה דרשה, יעדעס בית רחל מיידל פון קינדערגארטן אן דארף מען דאס אויסלערנען, וואס יעצט איז ער געווארן הערשט רב ער זאל מעגן רעדן דאס?

פון די ערשטע קלאס אין בית רחל אנגעהויבן. יעדעס מיידעלע דארף דאס וויסן וואס ביי איר הייסט צניעות. מענדעלע ראבער האט אריינגעשטעלט אין די פרוי מקווה א וואנט אז מען זאל זיך נישט מוזן אפשערן די האר, און ברוך השם מ'האט זיך געשלאגן מ'האט עס אראפגענומען. מען שטעלט זיך צו צום עולם ווייל טאמער נישט וועט דער עולם נישט גיין אין מקווה. אה, דאס הייסט א חינוך? א חינוך איז דאס? א נייע מעשה. יעצט האט מיך אפגעקאלט איינער וואס ער זאגט אז ער איז פרוים שטיין'ס משפחה און ער זאגט אז. אפרים'ן טוט מוראדיג וויי ער האט מוראדיג יסירים אויפן ריקן ס'טוט אים וויי אויף וואס מען בארעדט אים יעדע פאר טעג כ'האב דיר געוואלט זאגן זיין ריקן ווייטאג האט גארנישט צו טוהן מיט דעם וואס ער האט געגנבעט דרײַ מיליאן דאלער פון אידן וואס זיי האבן געדארפט באקומען רוסישע מחזורים האט גארנישט צו טוהן מיט דעם מיט וואס איך רעד אויפן האטליין בעסער געזאגט ווען איך הער אויף צו רעדן אויפן האטליין גייט ער אויך האבן די ריקן וויי די ריקן וויי קומט פון אלטקייט אדער פון גניבה אזא חוצ חוצפה מען זאל אויפהערן צו רעדן אויפן, ער האט דאך צוגע'גנב'עט געלט, יעצט איך וויל דאך דערמאנען א מעשה, ס'איז געווען הילל מחייב'ס דא אין שומר שבת דא א איד הילל, מען האט געמאכט פאר א גרויסן אפיעל אז א איד גייט זיצן אין תפיסה ער דארף חתונה מאכן די קינדער, ער הייסט וועג. ער געזעסן זיינע זיבן יאר צו נאר פינף ווייל מ'האט געגעבן א דיסקאונט און ער האט געמוזט באצאלן הערך א האלב מיליאן דאלער פאר דעם וויקטעם. איך וויל עפעס וויסן איין מעשה. איך האב גערעדט מיט וועגער ער האט געזאגט איין דיים איז נישט אנגעקומען צו אים. פרוים שטיין גנב'עט אויפן נאמען פון דרור. ס'איז א באנטש אוו קרוקס. אויב האסט א פראבלעם אז ער האט ריקן ווייטאג. אוועק. נא, איי העוו נא פראבלעם וויט איט. יעצט איצו אייזדארפער איז געווען די רעכטע האנט פון משה, טעראריסט אויף וואס? אים מסר'ן פאר קעשן געלט. מען האט זיך געכאפט, משה האט עס איבערגעגעבן פאר איצו אייזדארפער, איצו אייזדארפער האט האט מען אים געכאפט און ער האט גע'מסר'ט פרוים שטיין, און פרוים איז געגאנגען זיצן ווי א טאטעלע. ער האט עס גענומען אויף זיך ווייל ער האט נישט געהאט קיין ברירה. דער איצו האט אויך ארויסגענומען א קאורט ארדער אז פרוים טאר נישט פארציילן אז איצו האט עהם גע'מסר'ט. סאו איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך, עטץ מעגטס אלעס, מען מעג באגנב'ענען כלל ישראל, אפאר מחזורים פאר רוסישע אידן זענען נישט זוכה געווען צו וויסן וואס דאס הייסט פסח האט מען צוגענומען, און יעצט האט עטץ א פראבלעם אז פרוים שטיין האט רוקן ווייטאג, ער זאל האבן קאפ ווייטאג אויכעט, ער זאל האבן פיס ווייטאג, ס'זאל פון אים אפפוילן אזוי ווי ס'האט אפגעפוילט ביי נחום איש גם זו האט מען אפגעשניטן די הענט און די פיס, אדער אזוי ווי דער די מעשה מיט פון ר' אמנון. הענט און פיס זאלן אים אפפוילן דעם שייגעץ דעם גנב דעם לאו לייף. זיי האבן זיך אריין געלאזט אין איין זאך זיי גייען ראטעווען אלע חזירים איז ביי יאגודקין האבן זיי אויכעט געגנבעט גרויס געלט זיי האבן קאלעקטעט געלט זיי האבן אים גארנישט געגעבן איך זעה נישט יאגודקין זאל אפיעלן ער האט נישט קיין געלט סאו איך וויל פארשטיין יעדן חזיר צוריק צו שטעלן אין די גאס איז דיין מצוה נו האסטו א פראבלעם אז זיין ריקן טוט וויי דער קאפ זאל אים וויי טוהן חיים הערש פריינד איז א מסור ער האט געהאט קאנעקשאנס אין דעם דיסטריקט אטוירניס אפיס פשוט וועגן איין זאך ווייל ער האט גע'מסר'ט, די דיסטריקט אטוירני איז נישט געווען אינטערעסירט סתם אזוי, יו העד טו ברינג הים מיט, און חיים הערש האט אים געברענגט פלייש, חיים הערש איז געזעסן אין איין קאר מיט ברוך מרדכי'ס זון, מאיר איז געזעסן אין די קאר אינאיינעם מיט חיים הערש פריינד, בשעת מען האט ארעסטעד א אינגערמאן, כ'וויל נישט יעצט זאגן זיין נאמען ווייל ס'איז נישט וויכטיג ווייל קען זיין די קעיס עפענט זיך נאכאמאל, דאס איז געווען א דזשאוק די גאנצע זאך? ס'איז א באנדע מוסרים צום דיסטריקט אטוירני צו טשארלס היינס האסטו נישט געקענט צוקומען נאר אויב האסט אים דעליווערט לגיונות ענד דעטס אלל, און יעצט האט מען זיך גענומען איבער דעם קאראפשען, ס'פארט א מחי' ס'גייט ארויסקומען אסאך זאכן וואס מ'האט נישט געגלייבט ס'וועט ארויסקומען. יעצט וואס ס'טוט אמת'ן וויי איז פארוואס איך רעד פון דעם יונגל מיידל, איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי זיין סטעטוס היינט, און דאס איז פרוים שטיינ'ס א משפחה, ווייל פרוים איז א ברודער מיט מאטל, און דאס איז מאטל'ס אן אייניקל, און דאס טוט זיי וויי, ווייל איך הער אז די גאנצע תלמוד איז אלל מעסד אפ פון דעם, און מ'ווייסט, יעדער ווייסט, ער פוינט די פינגער, דו האסט אים מענדל, דאס איז זיין זון. סא זיי וואלטן עס געוואלט שטיל מאכן, און דער אמת איז עטס זענטס גערעכט, יעצט הייב איך אן צו פארשטיין פארוואס הערשל קלאר האט מיך געוואלט לייגן אין חרם, איך פארשטיי עס זייער פשוט, ער האט געוואלט מאכן אז איך בין די שמאטע פון די שטאט, וואס איך וויל זאגן איז, דער משוגענער האט געזאגט און פארטיג. דערווייל ונהפוך הוא, ס'האט זיך איבערגעדרייט, עטס זענטס געבליבן די משוגעים און די רשעים פון די שטאט, און אלעס וואס איך האב געזאגט איז ליידער פראווען דעט איטס טרו, קוק ווי אונז האלט מיר. ברענג מיר א נארמאלע קאמיוניטי פון מידל קלעס דאס זאל געשען, גוים דאזענט העפן עני פלעיס. יעצט איך האלט בכלל אז מען דארף צוריק געבן די געלט, דער דרויער זאל צוריק געבן די געלט פאר די אלע האט באגנבעט מענטשן בלינד, און איך וויל זאגן נאך א זאך הערשל קלאר האט אויך באגנבעט, הערשל האט געזאגט מען געבט אים פופציג אלפים וועט ער נחום ראזענבערג אראפ נעמען פון די מעפ, ער האט דעליווערט צוויי טויזענט פאשקווילן און דעטס איט, און ער איז אראפ פון די מעפ, משמרת הצניעות איז אראפ פון די מעפ. סאו איך האלט אז מען דארף צוריק בעטן דאס געלט, עפעס האבן זיי געטון מיט דעם געלט, צו פארלירן א מלחמה און נישט צוריק צו געבן דאס געלט אויך נישט, עס איז זייער א ביליגע זאך, זיי דארפן גיין נעמען און צוריק געבן דאס געלט, און די אלע וואס האבן געניסט פון די גניבה זאלן עס אפגעבן, וועט כאטש כלל ישראל האבן נאך געלט צו פייטן ווייטער. אפשר דארף מען געבן געלט פאר דעם שטיין ער זאל האבן געלט זיך איבערצומאכן צו ווערן א מיידל, ער זאגט דאך אז ער האט נישט קיין געלט, מען האט ארויף געגעבן אויף די בלאגס אז ער נעמט צאם געלט, סוף כל סוף איז ער דאך א רעביש אייניקל, און די חברה נעמען נאר זיי געבן נישט, איז במילא צו ווערן א מיידל דארף מען אים אויך אויסהאלטן, פארוואס נישט לכם לכל צרכיכם, אפילו ווען ער וויל ווערן א מיידל, און פרוים מען ווינטשט מיר דיר א רפואה שלמה פרוים, דו האסט אויכעט געמאכט, וויפיל האסטו קיין עין הרע עלף מיידלעך מיט איין בן יחיד. דער אמת איז ביסטו א בהמה געווען, פון די עלף, דריי, פיר וואלסטו געקענט כאטש מאכן זכרים, האסט געקענט קויפן די ערוה וואלסטו געקענט קויפן פון דיין קאזין פון דעם שטיין, איך ווייס נישט צו ער איז א יונגל נאך צו א מיידל, און האסט געקענט מאכן פון אפאר פון דיינע מיידלעך זכרים, אוי לו למי שבניו נקבות, דאס איז עפעס אזוי מין שיין די גמרא'ס לשון, די בניו זענען נקבות. די זונות ווערן נקבות, אבער אז די נקבה ווערט א זכר, דארט שטייט נישט אוי לאוי, פרויען. האב א גיטן לאך דו גנב וואס דו ביסט. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. עניוועי, אין ארץ ישראל איז דא גרויסע רעגנס, רעגנס, ס'איז דא גרויסע פלאדס און אזוי ווייטער. איז געפארן א טראק אינעם רעגן,

ס'איז געפארן א טראק און ער האט געמאכט א שטיקל עקסידענט און ס'האט זיך אים אויפגעבראכן דער שלאס פון דעם טראק, ס'האט אויסגעגאסן אויף די גאס, מ'זעהט דא צענליגע און צענליגע גאנצע חזירים, און דאס אלעס פארט צו כשר'ע פעקטעריס, צו האט דאג פעקטעריס, ווייל אין האט דאגס לייגט מען אריין די אלע זאכן, ווייל מ'מישט עס מיט אנדערע פלייש און זעהט מען עס נישט.

פארקויפט געהעריג חזיר פלייש אין ארץ ישראל, סקימט אריין, ווילאנג סגעווערט נישט א גליטש אין סרייסט זיך נישט אויף דעם טראק א שלאס איז אלעס כשר ספיין, אין ארץ ישראל איז דאך דא בכלל א געזעץ אז מטאר נישט האנדלען מיט פארק, בקיצור סאיז אלעס מותר לכתחילה, עטס ווייסט אסאך מאל קוק איך אן וויאזוי ממאלעסט קינדער אין ווי ווייט מלאזט די חזירים טו געט עוועי וויט איט אין מפרעסט נבילות וטריפות אסאך מאל הייב איך אן צו טראכטן, אז דער סטעיטמענט מאריך אף איז א מורא'דיגער סטעיטמענט, עטס ווייסט וואס עס הייסט מאריך אף? מיט די אלע עבירות און מיט אלעם איז נאך אלץ דא אז דער אייבערשטער איז מאריך אף און ער בעט נאך ביי כלל ישראל זאלן תשובה טוהן, דאס איז עפעס א מורא'דיגע ליבשאפט פונעם אייבערשטן צו כלל ישראל, ס'איז אנבעליוועבל. און נאכדעם איז אהרן ביזי מיט די האר פון די כלה, ס'איז טאקע א מורא'דיגע וויכטיגע זאך, אבער למעשה וואס איז מיטן פלייש? וואסערע פלייש עסט מען? אויף די זעלבע חתונה געט מען דאך פלייש אויך. אנבעליוועבל וואסערע א חיות די רבנים זענען געווארן. נישט קיין ווינדער אז ווען ס'איז געקומען אריין דער דייטש האט ער געזאגט קודם אלע רבנים זאלן זיך איידענטיפייען. זיי האבן געמיינט מ'גייט זיי געבן א רעבישע שטול האט מען זיי געשיקט אין די טוילעטס פוצן מיט א טוטבראש די טוילעטס. ווייל זיי זענען שולדיג פאר אלעם. כ'האב געוואלט זאגן ברוך השם אז ס'איז זייער שיין דורך דער חנוכה. כ'באקום אסאך קאמפלימענטס. ס'האט מיר אפילו איינער געזאגט אז ער וואוינט עפעס אין מאנסי און עפעס זיין הויז האט האלצערנע סטעפס אין די בעק ארויפצוגיין, און ווען ס'איז ארויפגעקומען א קליין קינד פון צען עלף יאר זאגט ער מה יעשה הבן שלא יחטא, וואס וואלט מיך אפגעשטעלט איך זאל נעמען דאס קינד אים אראפציען די הויזן אדער דעם זיפער און זיך שפילן מיט אים? זאגט ער איז דען נישט נחום ראזענבערג גערעכט מ'טאר נישט לאזן קינדער גיין נאך געלט? מ'האט מיר גראדע געזאגט זייער אסאך בחורים האבן באקומען א שווערע שטרענגע מעסעדזש פון די עלטערן כ'וויל נישט זאלסט גיין נאך געלט, טאקע נישט געווען אזויפיל גייערס. ס'איז א מחיה! ס'עט ווערן אמאל נארמאל, שאלה איז נאר וויפיל קרבנות ס'עט פאלן ביז דעמאלטס. זאגט מיר יענער דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט, ס'איז ממש ס'איז א שרעק. נאר וואס זאגט ער, וויבאלד דו ביסט אזויפיל מעורר, טשעפעט מען היינט נישט קיין קינד ווייל מ'האט מורא ווייל דאס קינד דארף נאר אהיים קומען וויינעדיג. על כל פנים יו אר א הונדערט פערסענט רייט, זאג איך אים שכוח. אמת מארץ תצמח, ס'שפראצט ארויס צוביסלעך. דער סאטמארע בלאף מיט דעם משמרת הצניעות בלאף, הע, איטס נאט גאוינג טו פאר. שוין, יעצט עמיר גיין ווייטער. כ'האב אויך געוואלט צולייגן נאך זייער א וויכטיגע מודעה. כ'האב געהערט זאגן. ס'איז עדווערטייזט אז דער גאלאנטער חזר גייט פארן אויף ארץ ישראל. כ'וויל דער עולם זאל וויסן, ער איז א רווק, ער האט נישט קיין ווייב. ווען ער האט געהאט א ווייב האט ער אויך געטאטשט בחורים אין מקווה ביי זיך. ער איז א חזר, ער פלעגט נאכלויפן בחורים מיט יארן צוריק. א בחור האט אויף אים געשריגן אמאל, דו גראבער חזר דו האסט דאך שוין לאנג חתונה געהאט וואס לויפסטו מיר נאך. ער איז א חזר, א פידאפייל. נאר אזוי ווי אלע רבנים זיי קענען עס משתיק זיין, וויל איך בעטן דעם עולם ווער ס'פארט מיט אים מיט זאל וואטשן, מען זאל קיינמאל נישט זיין אין יחוד אליין מיט אים, מען זאל קיינמאל נישט גיין אין קיין מקווה מיט אים, און ביי די טישן, ס'איז געווען אמאל ווען בעלזער רב האט געפירט א טיש, פלעגט מען אונטער זיין טיש פלעגן שטיין קינדער, בחורים, איך ווייס, מען האט ארויף געקוקט פון אונטערן טיש, איינמאל האט זיך א בחור דארטן עפעס געשאקלט אדער וואס האט ער געגעבן א כאפ אן דעם רב ביים אות ברית קודש, און דער רב האט אנגעהויבן צו שרייען, ער האט זיך אוועק געשטופט, וואס איז דאס? זאָלט איר װיסן, דער גאַלאַנט װעט זיך נישט אַװעקשטופּן, ער װעט האָבן הנאה מ'וועט זיך שפּילן מיט אים. זאָלט זײער װאַטשן פֿאַר אים, ער איז סכּנת נפֿשות. און טאָמער נעמט ער נאָך מיט זאַמע לײב זײַן גבאי, דער שװאַרץ, דעמאָלט, זאָלט איר װיסן, איז עס אַ פּערפֿעקט טים, װײַל זאַמע לײב איז אױך אַ חזיר, ער האָט געהאַט ליבערס און פֿלעגט אָפּחזרן קינדער און זײ געבן גודי-גודיס. זאַמע לײב שװאַרץ. יעצט וועט יעדער אפקולן זיי האבן שוין אלע תשובה געטון, איך האלט אויך אז זיי האבן תשובה געטון, און בעסער געזאגט ווען זיי האבן נישט תשובה געטון באדערט מיך אויך נישט, איך מיך באדערט נאר ס'זאל נישט פאלן נאך וויקטימס, איר זאלט אים נאכשרייען אין אלע גאסן חזר מניוול פאר צוריק אויף יו סטריט, כ'הער ער האט דארטן עפעס א שטיקל שיל זיך געבויעט, מען זאל זיך וואטשען פאר אים היטן ווי פאר פייער, ער וועט נאך פארן אויף די מקומות הקדושים, יא ס'וועט זיין אסאך געלעגנהייטן. צו זינדיגן מיט בחורים און מיט קינדער, זאלטס וואטשן פאר אים און זאלטס אים נאכשרייען איבעראל, צא טמא מירושלים! דער חזר, הלוואי כ'וואלט געוואוסט וואסער א חזר ער איז, און איך האב נאך געהאלפן בויען די מקווה דארט ביי זיך אינדערהיים, ווייל אז א איד בעט בוי איך. נאכדעם איז ער געגאנגען האט ארויסגעשטעלט א צעטל אז מיין האטליין איז א מניוואלישע האטליין, איך בין מסכים ס'איז מניוואליש. כ'וויל דיך אבער עפעס פרעגן, ווען מען טאטשט א בחור אין מקווה איז עס נישט ארגער מניוואליש? ווען מען שמועסט אפ מיט א בחור יעדן פרייטאג נאכמיטאג צוועלעווע זאל ער קומען, ער וואוינט אקראס די סטריט, ער זאל מאכן זיכער צוועלעווע קומט ער ווייל דו ווילסט זיך שפילן מיט אים, און דו האסט אים אפגעהארגעט. נאכדעם האט מען אויסגעלערנט דעם בחור ער זאל זאגן ס'איז נישט אמת, ער איז א גרוש נעבעך, א אפגעפאטשטע לעבן. רבותי וואטשט פאר דעם שר בית הזוהר, דעם שר בית הסוהר, דעם חזר וואס ער רופט זיך גאלאנטער רב, ער טאר זיך אפילו נישט רופן גאלאנטער רב, גאלאנטער רב איז געווען א פלאם פייער, ער האט חתונה געהאט מיט גאלאנטער רב'ס אן אייניקל איז ער געווארן גאלאנטער רב, שטעל דיר פאר, יעדער זאל זיין זייער קערפול, ער איז פונקט ווי אלע רבנים, א חזיר פון די ערשטע קלאס. און ער געט אויך די הכשרים פאר איצעלע פימפ, עטס קענטס ענק פארשטעלן ווי כשר די אלע זאכן זענען, מיר האבן דערציילט שוחטים אז ער פלעגט קומען אויף וויינלענד באקוקן די חלפים, ער האט נישט געוואוסט וואס טוט זיך מיט זיי, זיי האבן דירעקט אונטערגעשטעלט א שטומפיגן חלף, פרעג איך זיי וואס געשעט ווען ווען ער כאפט עס ווען און ער זאגט אז עס איז נישט געווען כשר, האבן זיי געלאכט, ער האט נישט פארשטאנען צו דעם, און ער איז דער איצעלע פימפ'ס בעל מכשיר, סא זאלט עטס וויסן מיט וועם עטס האנדלט און מיט וועם עטס פארט. און ווער ס'פארט מיט זאל זייער וואטשן, ווייל ווען ער איז געווען פארהייראט איז ער געווען א חזיר, א סעקס פריק, און שטעל דיר פאר היינט אז ער האט נישט קיין ווייב אזוי פיל יאהרן, איז נעבעך געשטארבן, זי איז געשטארבן פון עגמת נפש, זי געזעהן וואסערע א קרוק ער איז געווען, אמאל אין דין תורות אויך האט זי אים געזאגט אז דו גייסט נישט ארויס דערפון בין איך אויס דיין ווייב, זי געווען א גאלאנטער אייניקל נישט ער, עניוועי, זאל יעדער מיט אים פארן און האבן א סעיף רייזע. צו מ'קען פועל'ן מיט אים אלעס גוט צו נישט ווייס איך נישט, ווייל וואו ס'דא זנות איז רוקט זיך דער אייבישטער אוועק. יעצט איי וועסטו זאגן ער האט תשובה געטון? איך ברויך נישט ער זאל תשובה טון, איך ברויך נאר זיין קעירפול, און צווייטנס וואס האט ער תשובה געטון, וואס האט ער אונטערגעשריבן קעגן מיר, וואס האב איך איהם געטון, כ'האב געבויעט א מקוה, כ'בין געזעסן כ'האב ארומגעברענגט וואכן, ער האט מיך אלץ גערופן דורך זיין זון זיידע, און ער האט געוואוינט אויף פען סטריט האט ער דעמאלטס געוואוינט אפאר חדשים, נאכדעם וואס ער געהאט ארויסגעשלעפט פון טאהשער רעבן פופציג טויזנט דאלער ווייל ער בויעט א שול לעבן אים, דערווייל האט דער טאהשער רבי קיינמאל די שול נישט געענדיגט, קודם כאפט ער געלט, אלע זיינע דין תורה'ס און קודם האט געכאפט געלט. און געגנב'עט ביים עולם. גאלאנטער רב, האסט הנאה פון אזא געלט? קענסט עס נעבעך נישט אויסלעבן, וואס? עניוועי, יעצט וועמיר גיין ווייטער. ווער ס'געדענקט, כ'האב פאריגע וואך גערעדט אז דער שטיין, דער כ'ווייס א אינגעל צו א מיידל, דער מענדל שטיינ'ס זון, מאטל שטיינ'ס אן אייניקל, בקיצור, ער האט אפגעפירט אסאך אידישע בחורים פון וועג ווייל ער איז א כופר באלקי פול מיט דעות כוזבות, ער איז געווען די טשאטשקעלע פון ר' מאטעלע'ן, און ער פלעגט לערנען מיט בחורים פרייוועט, האב איך דעמאלטס געזאגט מען דארף וואטשען ווי מען געבט איבער די קינדער צו לערנען פרייוועט, איך בין גארנישט אזוי גליקליך אז ער איז געווארן א שטיקל תלמיד חכם טאמער איז ער פול אנשטעקיג מיט מינות און כפירה. קיצור איך האב געזען יעצט ס'איז דא א ועד למען טוהר המחנה שעל ידי התאחדות קהילות החרדים, דאס איז דער פרוים פאדווא, זיין ארגענעזעישן. עניוועי, שטייט דא אזוי, מודעה נחוצה, התפרסם מזמן לזמן מודעות שבהם מלמדים פרטיים מציעים ללמוד עם ילדים לימודים שונים. ס'דא אזאלכע מלמדים וואס זיי לערנען מיט די קינדער פרייוועט זאכן, געוויסע מקצועות. גם להכין לבר מצוה כדומה שטייט בר מצוה קלאס בא לידיעתנו שיש ביניהם גם כאלה שסרו מן הדרך רחמנא לצלן, ס'דא מלמדים וואס זענען שוין אראפ אינגאנצען פון וועג, וכמובן שיש סכנה רוחנית עצומה למסור להם את הילדים, ס'דא א סכנה רוחנית איבערצוגעבן פאר זיי די קינדער. הרבנים מבקשים מהציבור, רבנים בעטן פונעם ציבור ליזהר און זיין געווארנט לברר היטב לפני שמוסרים את בניהם היקרים פאר מען געבט איבער די טייערע קינדער לידי מלמדים פרטיים עס איז אונטערגעשריבן רבני הוועד התאחדות קהילות החרדים לאנדאן נאכדעם האבן זיי עס אויף ענגליש אויכעט אבער אינטערעסאנט ווי אינטערעסאנט איך וויל דער עולם זאל האבן קלאר דא רעדט מען נישט פון מאלעסטינג ווייל מאלעסטינג טאר מען אויך נישט לערנען פרייוועט מיט א קינד, מען דארף לערנען אדער אין א בית מדרש וואו ס'איז דא א ווידיאו, אדער אינדערהיים פונעם קינד וואו ס'איז דא א ווידיאו. אבער חס ושלום צו לערנען אליינס, ווייל אויסער דעם וואס ער ווערט אנשטעקיג מיט מינות און כפירה ווערט ער אנשטעקיג מיט זנות אויך. אבער ברוך השם אבי דער עולם דערהערט שוין, און דער עולם כאפט שוין אז מען דארף פאררעכטן. דאס איז א מורא'דיגע זאך. איך האב נאך א מורא'דיגע זאך הנאה ס'דא קול הציבור אין מאנסי איך וואוין נישט אין מאנסי אבער מ'האט עס מיר אריין געשיקט שטייט אזוי האלט די ליכטיגקייט פון חנוכה הייליג אין די צייט וואס מיר פראווען און האבן הנאה פון אט די ספעציעלע צייט מיט חנוכה מסיבות פאמיליע צאמקונפט. איז אויך וויכטיג צו בלייבן וואכזאם און פארזיכערט אין די עניינים פון צניעות. מורא'דיג! נו וואס שטייט ווייטער? די הלכות פון צניעות צווישן מענער און פרויען זענען שייך אויך ביי שוואגערס, שוועגערנס און קאזינס. וואו! עס זעט אויס זיי הערן גוט אויס מיינע דרשות. דער וואס האט מיר געהייסן איך זאל רעדן פון דעם דעמאלטס, וועגן די הלכות פון צניעות און אלעם, איך טו אים נאכאמאל באדאנקען. שטייט דא ווייטער, מען דארף זיך אפהאלטן פון אומוויכטיגע צונויפרעדן, שמועסן אדער לייכטזיניגע געלעכטער. נאכדעם שטייט, צווישנשייד צווישן מענער און פרויען מוז ווערן פולשטענדיג אפגעהיטן. שפילן געימס צוזאמען איז א אומפאסיגע אקטיוויטעט. איך זאג אייך דעם אמת, ס'איז ממש א מחיה אז דער עולם האט זיך שוין גענומען אין די הענט אריין, דאס איז געווען מיין אייביגער ווינטש. ברענגען זיי ווייטער צו פון חפץ חיים, די תורה ווארנט אונז דאס א פירצה אין אט די הייליגע עניינים קערן אוועק די שכינה פון אונז, אין דעם זכות פון דעם זהירות אויף די אלע ענינים, זאלן מיר זוכה זיין צו ערליכע קינדער, געזונט און אלע השפעות טובות, און זאלן מיר אויך זוכה זיין צו געניסן פון די ליכטיגקייט פון חנוכה בקדושה וטהרה, א פרייליכן חנוכה. שוין, ס'רירט זיך ברוך השם. יעצט איך וויל, ס'דא אסאך מענטשן וואס זיי קאלן אריין, וויל איך זיי ענטפערן זיי זאלן פארשטיין די נקודה פון די מלחמה. אמעריקע האט נישט געוואלט אריינגיין אין סיריע. לכאורה פארוואס נישט? וואס איז אים שלעכט אריינצוגיין אין סיריע? יעצט איז דאס גוט אויסצוהערן דעם טעם פארוואס מען איז נישט אריין איז געווען פשוט, אייסיס וויל פארשמירן דעם אמעריקאנער נאמען, זיי ווילן זאגן אז אונז זעמער א שטן מיט א דעוויל מיט אלע מיעסע זאכן, און במילא ווילן זיי זיך שלאגן מיט אמעריקע. אמעריקע איז אבער קלוגער פון זיי, אמעריקע שלאגט זיך נישט מיט אייסיס, זיי לאזן רוסלאנד זאל באמבעדירן אייסיס, ווייל רוסלאנד האט דאך נישט קיין לאו ענד ארדער, און רוסלאנד אז ער האט געוואלט דארטן אויסווישן די גאנצע אראבער וואס ער האט געהאט, האט ער געמאכט קארפעט באמבינג, ער האט נישט איבערגעלאזט קיינעם לא תחיה כל נשמה, ווי קאם טו טינק אוו איט ער איז אפילו נישט געוועלט געווארן, קיינער איז נישט געלאפן קעגן אים, ער האט געשאסן ווער עס האט געוואלט לויפן קעגן אים, איז בקיצור אזוי ארבעטן די רוסן. סא דער אמעריקאנער זאגט וואס דארף איך מיך משוגע מאכן מיט אייסיס, זאל די רוס אים אראפנעמען, און נאכדעם וועל איך מיך שוין זארגן ווייטער צו אסאד זאל יא בלייבן צו ער זאל נישט בלייבן, ווען מיר זעהן ווי שלעכט ער איז. די זעלבע דא אויכעט. מיין מלחמה איז נישט געווען קיין מלחמה צווישן די פעדעפיילס די חזירים צו נישט חזירים, מיין מלחמה איז געווען קעגן די רבנים וואס זיי בעקן די חזירים און זיי געבן זיי אסאך, פאוער און אזוי ווייטער. יעצט כ'האב יעצט באקומען צוויי טעלעפאן קאלס, איינס איז אז מ'האט געזעהן אז משה טורנער איז געפארן אויף בארא פארק מיטן מאנסיער באס, פון מאנסי איז ער געפארן אויף בארא פארק און ער איז מסוכן דאס ווייסט יעדער, און א צווייטער האט מיך אפגעקאלט אז ער דרייט זיך אין מאנסי אין אלע שילן כאחד האדם. ביז ווילאנג אונז גיימער נישט אויסראטן די אייסיס, דאס וואס הייסט ביי אונז די רבנים, עמער אונז מוזן טארגעטן רבנים, און צוביסלעך, האבן זיך רוב אפגעלאזט, למשל דער קאסובער דאגי טאטשט היינט נישט די זאך, מיר האט דערציילט איינער ער איז געווען ביינעם ער האט עפעס געטאטשט איינעם איך וויי עפעס איז געווען ער האט עס נישט געוואלט מער אננעמען ער האט געזאגט גיי ווייטער זוך דיר א צווייטן, אונז האמיר נישט קיין פראבלעם מיט די חזירים אונז האמיר א פראבלעם מיט די רבנים מיט די אייסעס חברה מיט די רוצחים וואס זיי מאכן געלט אויף דעם, און דער עולם האט זיך אויפגערעגט, איך הער זאגן אפילו אז דער קראלער גאלד. די רבנים האבן אים געשריבן א בריוו, איך האב נישט געוואלט בויען א פרויען מקווה, איך האב געטענה'ט דו ביסט נישט קיין מורה הוראה צו בויען א פרויען מקווה ווער ווייסט עס וועט זיין כשר, עניוועי ער האט אריינגעלייגט גרויס געלט, איך הער יעצט האבן אים זעקס רבנים געשריבן א בריוו אז טאמער איז ער רב און ער נעמט נישט אריין א געהעריגן ערנסטן מורה הוראה גייען זיי ארויסקומען מיט א בריוו קעגן דעם פלאץ. ווייל עטס מוזטס ענק אויסלערנען, אונזער שונא איז אייסעס, אייסעס זענען די רבנים, זיי האקן אפ קעפ, זיי טוען וואס זיי ווילן. יעצט זעמיר צוקומען צו וואס איך וויל ארויסברענגען. ס'דא וואס זאגן אז עמלק פילעפ איז טאקע געווען א חזיר, אבער ער האט שוין תשובה געטון, שמא עשה תשובה ודאי עשה תשובה, איך האב נישט קיין פראבלעם צו ער האט יא תשובה געטון צו נישט, אונז זעמיר דען ברוגז אז ברוך מרדכי טוט תשובה צו נישט? הו קעירס? דאס איז צווישן אים און צווישן באשעפער. אונזער פראבלעם איז אז מען טאטשט קינדער, און אונזער פראבלעם איז אז שטאטס ווען מען האט אים געכאפט זאל ער זאגן אקעי איך בין סארי איך וועל מיך אפלאזן, איז ער נאך געגאנגען איינזעצן פרעמדע מענטשן מיט לגיונות, ס'נאך געקומען דארטן דער וואס זיי זיין שווער פלעגט אים רופן די רויטער הונט דער טערקלטויב און נאך געקומען צו מיר און ער איז געקומען און האט מיך געוואלט פארפירן און זאגן מעג איך נעמען געלט פון לעבאוויטש צו נישט ווייל ער האט זיך געוואלט ארויפכאפן אז מ'זאל אים נישט איינזעצן און ער האט זיך באדן אין מיין בלוט דאס איז אונזער פראבלעם. יעצט, לאמיר זאגן אז א דיין ווי זלמן לייב פילאפ, מ'האט אים גענומען ער זאל פסק'ענען דארטן איך ווייס מראות, צו וואטעווער איט איז, ער האט א רעכט זיך אריינצומישן אין קהל'ישע זאכן און ארויסשטעלן א בריוו אויף א מענטש אז ער האט נישט קיין שול וואו צו דאווענען ווייל ער רעדט מניוולת, בשעת ווען יעדער האט געטון מניוולת און דער האטליין האט עס כאטש אביסל אפגעשטעלט? און איך גיי אין די גאס איך וויל אים טרעפן איך וויל אים פרעגן פארוואס ער האט עס געטון לויפט ער אוועק וואס לויפסטו? קענסטו פעיסן ריאליטי? לאמיר זיך אונז דורכרעדן. קענסטו נישט פעיסן ריאליטי? וואס איז יעדער ברוגז אז איך באשמוץ אים פאר די אלטע עבירות? איך האב דען א פראבלעם אז ער האט געטון עבירות אלס בחור? ער האט געשטופט אריין אין אחור פאר לייביש'ן פאר לייביש טייטלבוים? איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם. מיין פראבלעם איז אז ער שטופט יעצט אויכעט אין אחור ווי מען טאר נישט. ער איז געגאנגען און גענומען, ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר איך זאל נישט האבן קיין שול ווי צו דאווענען, און אז איך וויל אים מסביר זיין אז ער האט געטון ראנג לויפט ער אוועק. דאס איז מיין פראבלעם. און דאס איז וואס עטס מוזט ענק אנהייבן אויסצולערנען וואנס ענד פאר אלל, מיין טארגעט איז אונטערצוברענגען די אלע פאלשע רבנים וואס זיי האבן אונז פארפירט ענד דעטס איט. ווען נישט דער מעליצער דזשיקובער רבי דער שייגעץ טמא וואלט געקענט זיך ווען דרייען אין די גאס אזא משה טורנער צו אלע אנדערע שקצים. און דאס גיי מיר אונז אפשטעלן. און איך וויל נישט יעדער זאל אריינשיקן עה שמא עשה תשובה ודאי עשה תשובה ס'א תלמיד חכם דער רבי האט אים געשטעלט לאמיך דיר זאגן דער רבי האט נישט געשטעלט קיינעם. דעם איינציגן וואס ער האט געשטעלט איז געווען ר' געצל בערקאוויטש, ווייל ער האט געזען אז דער סאטמארער דיין ר' חיים מנשה האט געגעבן א היתר אז מען מעג נוצן די מילך וואס כאטשיג די קיען עסן אין חמץ אין פסח, האט ער געזאגט ר' געצל דו ביסט מיין דו איך וויל אז זאלסט ווערן מיינס א דיין, אבער די איבריגע האט דער רבי גארנישט געטון, דאס געווען פאליטיקס און דער סיגעטער האט נישט געקענט ארויסווארפן זלמן לייב, מען האט אים געוואלט ארויסווארפן זלמן לייב פילאפ איז נישט די גרעסטע תלמיד חכם און ער איז זיכער נישט דער גרעסטער חכם ער איז א פערד און אן אייזל, דאס איז אלעס וואס ער איז. סא יעצט וויל איך ענק עס מסביר זיין, איך האב נישט קיין פראבלעם צו ער האט יא תשובה געטון צו ער האט נישט תשובה געטון, איך האב א פראבלעם אז ער בעקט חזירים, און ווען ס'איז געקומען זיך צו שלאגן מיט די חזירים האט ער זיך געשטעלט אויף די לינקע זייט, ער האט זיך געשטעלט אז ער גייט אראפ נעמען נחום ראזענבערג פון די מעפ, און ער גייט מאכן זיכער חזיריי וועט אנהאלטן. יעצט וויל איך איר זאלט אויסהערן צוויי מעסעדזשעס. אגב ר' נחום, כ'האב איך געוואלט זאגן א מעסעדזש פאר די מאנסי איינוואוינער, אז מ'זאל וואטשן דער חזיר משה טורנער דרייט זיך געהעריג נאך אויפן גאסן, און ער איז דא אויפן גאס אין מאנסי אן קיין שום פראבלעם, און די רבנים בעקן אים נאך, זאלן אלע קינדער און בחורים וואטשן. אויך האט כ'ווייס נישט אויב ס'איז דווקא פאר מאנסי איינוואוינער, איינער האט מיר געזאגט ער איז געווען אויף די מאנסי באס אויפן וועג צו בארא פארק לעצטע וואך, און ער איז געזיצן דארט אויפן באס,

פילופ אז דער זעכצן מאל האט אריינגעשטופט דעם לייביש טייטלבוים אין אחור אריין, קודם כל איז לייביש טייטלבוים שוין א מת, רעדסט אויף א נפטר, און טאמער ער האט געמאכט אלס בחור איז וואס? וועגן דעם הייסט דאך ער איז חתן אין איראן,

דוקטור מאנט עפעקט און אפשר איז דא א משכב זכר נאך א קליינע חזר'יי חזר'יי. שוין, דער הייבט שוין אן אז ר' מאטעלע איז א הייליגער מענטש. זאג מיר, טאמער עס צו צעלייגן, ער איז טאקע אזוי הייליג? וויאזוי האט ער צוגעלאזט נאכדעם ווען איך האב אים געשיקט א מעסעדזש אז ער זאל נישט לאזן דעם טווערסקי וואס ער האט מכשיל געווען צענליגע און צענליגע, איך ווייס אפשר הונדערטער וויזשניצער בחורים, ער איז געווען א איידעם ביי מענדעלע פון גיבערס. און מען האט אים געכאפט אז ער גייט צו זונות, טאקע משה טורנער האט אים געדרייווט צו די זונות, ער האט זיך אנגעטון אזא ליטווישן היט, ווען מען האט אים געכאפט האט אים ר' מאטעלע געגעבן א טשענס, ער זאגט איך וויל נישט זאלסט דיך גט'ן, דו האסט דריי קינדער, איך וויל זאלסט דיך אויססטרעיטענען, זייער פיין, אבער איך האב געזאגט ר' מאטעלע טאר אבער נישט זיין. אין חינוך און ער טאר נישט זיין ווי ס'דא בחורים מיט יונגלעך האט ער געזאגט ער פארשטייט צו חינוך בעסער ס'דא איינער דער קליין ער איז א בעלזער מנהל ער האט זיך געפענט א מיידל קעמפ האט ער אמאל אנגעהויבן צו שרייען וואס פארשטייט ער צו חינוך ער איז דער גרעסטער חכם הדור דער גרעסטער צדיק הדור ער פארשטייט צו אלעם ער האט די שוואכסטע מיידל סקול וואס איז דא אין מאנסי די שוואכסטע. ס'איז א דיזעסטער זיין גאנצע מיידל סקול, יעדעס יאר פאלן ארויס די גרעסטע קלאס פֿינף זעקס זיבן אכט מיידלעך, און זיי גייען ארויס לתרבות רעות רחמנא לצלן. ער איז א מחנך איז ער? זיין זון סרול וואס ער נעמט איבער איז א מחנך? סאו דו האסט מחליט געווען ער איז א הייליגער מענטש, וואס הייסט הייליג? מיט וואס איז ער הייליג? ער האט צוגעלאזט די אלע חאזעריי אלע יארן? ווען איך בין אים אריין געקומען זאגן די מקווה האט א חשש פסול פון א טבילה בכלי האט ער מיך אנגעכאפט מיט ביידע הענט, דער גראָבער בופֿל האָט מיך אַרױסגעשטופּט פֿון דער טיר. זיך אַלײן אױפֿגעשטעלט, נישט געזוכט קײן גבאָים דעמאָלט. זאָג איך אים, װאָס שטופּסטו? איך האָב זיך אײַך געמאַכט דרײַ אָדער פֿיר מקװות. װאָס שטופּסטו מיך? װעגן מיר האָט ער געמוזט איבערפֿיקסן די גרױסע מקװה אין בית-ישׂראל אין מאָנסי? שטופּ מיך נישט! נאַ, יעצט טױג איך שױן נישט. אַזאַ הײליגער מענטש איז ער! אַזאַ מאַרמאַרישער פּױער! יעצט װיל איך זאָלסט אָנהײבן צו פֿאַרשטײן. דו הייבסט אן אזוי, לייביש איז א שוכן עפר, נו איז ער א שוכן עפר, איך זאג דיר נאכאמאל, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט לייביש'ן, פון מיינעטוועגן זאל ער יא האבן תשובה געטון, זאל ער נישט האבן תשובה געטון, זאל ער נאך יעצט גיין שטופן, איי דאונט קעיר, די רבנים האבן געוואלט הארגענען די מלחמה קעגן פעדעפיליע, און אונז דארף מיר זיי שטעלן אויפן פלאץ, ס'נאכנישט געהארגעט אינגאנצן, קוק זיין ברודער ח'. חזקל לייביש האט א ברודער חזקל וואס האט מיט זיין שוועגערן געוואוינט, זי איז אן אשת איש, מ'האט מתיר געווען זיי קענען ווייטער וואוינען, ס'היינט א נייע וועלט, ס'איז דא איינער ער האט געגעבן א היתר א פרוי זי קען חתונה האבן אן א גט, מיט דעם האט ער געהארגעט גאנץ אידישקייט. יעצט מסדר קידושין צו דעם נייעם פארפאלק. איז געווען ר' נטע גרינבלאט א תלמיד פון ר' משה פיינשטיין, א גרויסער תלמיד חכם. יעצט, קיין גט איז דא נישט געווען, נאר מען האט מתיר געווען אז מען קען חתונה האבן אן א גט. ווער איז געווען דער רב וואס האט עס מתיר געווען? הרב שלום קאמינעצקי, וואס ער איז א זון פון ר' שמואל קאמינעצקי דער ראש ישיבה אין פילאדעלפיע, וואס. דער רב שלום האט געזאגט אז זיין טאטע האט עס מתיר געווען, למעשה זיין טאטע ליגט מיט שטיין אין ביין. סא איך האב געוואלט וויסן וואס טאר מען נישט? טרייפות מעג מען עסן? מען קען חתונה האבן אן א גט? משכב זכר מעג מען? די אלע עריות שבתורה מעג מען? און וואס טאר מען שוין היינט נישט? ס'איז דאך א דזשאוק. סא דו האסט א פראבלעם? מאטעל איז א הייליגער מאן. מיט וואס איז ער הייליג? קענסט מיר זאגן וואס איז ער הייליג? ער איז אויפגעווען חצות ביינאכט יארן לאנג, ער האט געדינט דעם אייבערשטן. גארנישט מיט נישט! ער האט זיך אויפגעבויט זיך און זיינע קינדער. יעצט צוריק קומען דא צו אונז. איך האב געבעטן, איך האב געשיקט דעמאלטס א מעסעדזש, לאז נישט דעם טווערסקי זאל ווייטער זיצן אין גיבערס. האט ער זיך אויסגעלאכט. סוף האט ער נאך אפאר הונדערטער קינדערלעך אפגעהארגעט, און נאכדעם האט מען אים געמוזט גט'ן. סאו דאס איז זיין הייליגקייט הייסט? ער האט מכשיל געווען ר' זיילי. דאס זעלבע מיט סקולענער רבי'ן, צו ער קען יא לערנען צו נישט, איך דארף דען ער זאל קענען לערנען? איך גיי אים דען פרעגן א שאלה? דער מענטש מישט זיך אין זאכן וואס ער טאר זיך נישט מישן. ער העלפט די חזירים, ער זאגט ער גייט צום לערנען וועלכע קאפיטלעך צו זאגן, און דערווייל טוט מען אפ ביי אים כל דבר אסור. און זיין זון? איך וויל פרעגן, זיין זון וואוינט אין מאנטריאל, ווי קומט ער אויף ניו יארק? וואס האט ער אונטערגעשריבן קעגן מיר איך זאל נישט האבן קיין שול ווי צו דאווענען? וואס האב איך דעם משוגענעם געטון? ווי קומט ער אריין? ער האט א שווער וואס האט ארויס געגעבן א ספר אויף מקוואות ס'איז דארט דא אפאר תשובות זיי האבן נישט פארשטאנען גארנישט לב החיים איז דארט געשטאנען זיי האבן נישט געוויסט וואס דארט טוט זיך האבן זיי געשיקט איינעם ער זאל מיך פרעגן איך האב אים אלעס מסביר געווען איך האב אים געוויזן וואס דער מקור דערפון איז אלעס און יעצט איז געווארן א נייע מעשה אז ער גייט אונטערשרייבן אז איך האב נישט וואו צו דאווענען. סאו דו פארשטייסט וואס דא די מלחמה איז? די מלחמה איז נישט צו לייביש האט יא געשטופט צו זיין לייב פיליפ האט געשטופט אין לייביש'ן זעכצן מאל, איך ווייס נישט וויפיל מאל ער האט געשטופט, מען קען מען קען אין איין מאל בהעלם אחת קען מען עובר זיין זעכצן מאל אין איין מאל אליינס, ווייל יעדעס מאל וואס מען גייט א טראפ אריין מיטן אבר, נאר א טראפ ווייל ס'איז געבויגן שיף, גייסטו אריין א טראפ, אינעם פי הטבעת, אין די ענוס, יעדעס מאל ביסטו עובר נאכאמאל, ס'איז גופים מחולקים, ס'איז אלעס. סא איך האב עפעס א פראבלעם צו ער האט זעכצן מאל געמאכט צו נישט, איך האב א פראבלעם זיי האבן אונז געשטערט די הנהגה, און זייער אסאך האבן זיך שוין טאקע אפגעלאזט, ס'דא רבנים וואס שרייבן שוין אונטער מען זאל גיין צו די פאליס, נאר ס'דא אסאך וואס זיי שטערן נאך און אונז וועל מיר זיך שלאגן מיט זיי צו די ווילסט צו די ווילסט נישט, און קום מיר נישט מיט די אלע חזל'ס אונז קען מיר די אלע חזל ס'איז נישט שייך דא בכלל, און קום נישט אז די רבי האט עהם געשטעלט די רבי האט עהם נישט געשטעלט ס'איז געווען אלעס פאליטיקעל דזשאבס, מ'האט אים געוואלט פטור ווערן דער סיגעטער האט נישט געקענט. דאס איז אלץ געווען פאליטיקעל דזשאבס, די רעבעצן האט זיך אריין געשטעלט ר' חזקאל ראטה ווייל ז'האט געוויסט אז נאכדעם ווען די רבי וועט צומאכן די אויגן וועט זי בלייבן א שמאטע, ס'האט געבויעט, ס'האט זיך יעדער האט זיך געבויעט, דעם סאטמארער דיין אין ווילימסבורג איז נישט דא געווען די גרעסטער חכם נישט דא געווען די גרעסטע תלמיד חכם, דער סיגעטער האט אים אריין געשטעלט ווייל ער איז געווען דארטן אין זיין ישיבה, און ער האט אים נישט געוואלט דארפן באצאלן א פענזיע פאר די רעסט אוו היז לייף האט ער אים אריין געשטעלט אין סאטמאר. און אזוי האט ער אים א טובת הנאה אז ער וועט פסקענען וואס ער הייסט. טאקע אזוי געווען, א איד האט געגעבן פופציג טויזענט דאללער פאר א גט, איינגעלייגט א מעשה, און די סיגעטער האט אים אפגעקאלט ער זאל עס ריליעסן, ער האט עס ריליעסט, פרידמאן באטש האט עס ריליעסט, שרייבט אים יענער וויאזוי האסט עס געמעגט טוהן, זאגט איך וועל דיר זאגן, איך האב געהאט א דרוק פון סיגעטער, זאגט יענער איך האב א דרוק יעדן טאג איך זאל נישט בועל זיין א שיקסע, איך גיי אין מאנהעטן און דארטן גייט מען אויסגעלאסן. פאר מיר זאגט איר איך זאל זיך האלטן ערליך און וואו זענט איר? דאס זענען די דיינים רבנים ס'איז אלץ פאליטיקס. יעצט נאך א זאך דו זאגסט ביז יעצט האסטו מיך צוגעהערט און דו האסט געהאלטן אז איך טוה גוט און יעצט האלטסטו אז נישט. דו ביסט דאך דער זעלבער בלאפער וואס דו האלטסט אין איין קאלן פון די עדה אז מ'גייט צושפארן דעם שוויץ און דו האסט מיר אפילו געזאגט וויאזוי דו הייסט און אלל אוו א סאדען יעצט איז עס געווארן נישט גוט הייסט ביז יעצט איז עס יא גוט געווען? איך קען דאך די שפראך, און ביז יעצט האט ער. יעצט וויל איך דיר זאגן, אויב דו האלטסט אז ס'איז נישט גוט, בעט איך דיך א טובה, דער האטליין איז במילא אסור פון אַכט און דרײַסיק רבנים. קאל עס נישט אפ מער. לאז דיך אפ דערפון און פארטיג. איך ברויך נישט דו זאלסט אויסהערן, און די ווער ס'ברויך אויסהערן זענען די יונגע חברה וואס האבן יונגע קינדערלעך אין די גאס, און דו ביסט א לעקער דארטן פאר די עדה, האסט מיר אמאל געזאגט דו הייסט אפענהיים צו פאפענהיים צו די אלע שטותים, און דאס אלעס איז מיר שוין נישט אינטערעסאנט. דו פארקויפסט מיר גארנישט, ווייסט נישט, זופניק שוויץ מאכט מען נאך היינט מנוולות, כ'באקום יעדע פאר וואכן טעלעפאן קאלס, בחורים זענען געגאנגען דארטן, און מ'האט זיי נעבעך נעבעך מכשיל געווען. עניוועי, יעצט מיר גייען ווייטער. יא א גוטן איבער די נושא פון רבי זלמן לייב פיליפ וואלט איך געוואלט זאגן אז אפילו נניח אז ס'איז אמת די מעשה וואס איך גלייב אז אז דו זאגסט עס
איז עס מסתם אמת אבער איז שמא עשה תשובה, ודאי עשה תשובה, סוף כל סוף ס'איז א תלמיד חכם, מעג מען זיין זיכער אז ער האט שוין לאנג תשובה געטוהן, דארף מען נישט אויפברענגען זיינע אלטע חטאים, און חוץ פון דעם האט ער דאך סמיכה פון רבי'ן זכרונו לברכה איבער זיין דיינות, דארף מען אביסל זיך מער טראכטן אלס ודאי עשה תשובה, און ס'איז נישט כדאי צו דערמאנען זיינע אלטע חטאים. דעמאלטס ווען מ'האט איהם געשטעלט דיין איז שוין די רבי געווען נאכן סטראוק, וואס ער האט געטוהן נאכן סטראוק איז שוין געווען אלץ די רעבעצן און די שקצים עזריאל גליק זיי האבן געפיהרט אלעס, סאו דאס איז נישט אינטערעסאנט. יעצט נאכאמאל וועגן שמא עשה תשובה ודאי עשה תשובה, זאגסט ער האט תשובה געטוהן? יא. וויאזוי איז ער געגאנגען? דאס איז נאך געווען ווען ער איז געווען א בחור חטאת נעורים, וויאזוי איז ער געגאנגען? ער האט אונטערגעשריבן מיט אַכט יאר צוריק. אויף א מענטש אז ער טאר נישט האבן וואו צו דאווענען ווייל ער האט א מנובל'ישן האטליין, וואס בסך הכל האב איך געזאגט וואס ער האט געטון, זיין מנובלות האב איך אויסגעזאגט. און פארוואס האב איך עס אויסגעזאגט? ווייל כ'האב געוואלט אז די אלע ראשי ישיבות זאלן זיך אנהייבן צו וואטשן, זאלן וואטשן די בחורים, זאלן פארשטיין ווי דער עולם האלט היינט, און ממילא האב איך גארנישט מיט שמא עשה תשובה ודאי עשה תשובה, ער האט זיכער תשובה געטון, אז נישט איז אויך גארנישט, איך האב נישט מיט דעם, דאס איז א זאך וואס ער דארף זיך פארגלייכן מיטן רבונו של עולם, נישט מיט מיר. דא קומט אריין דער וויזשניצער, דער משוגענער בחור וואס האט קודם געשאלטן און האט ער איבערגעבעטן, יעצט איז ער ווידער ביזי, ער איז א וויזשניצער, דערקען אויף זיין רעדן, און אויכעט ער נוצט ברית המעור איז מכוון כנגד ברית הלשון, דאס איז די אלע וויזשניצע תורות, איך וויל איר זאלט אויסהערן, ער לאזט איבער צוויי מעסעדזשעס, איר הערט? ער זאגט כ'האב נאך קיינמאל קיין מקווה נישט געמאכט, ער כאפט נישט אז די מקווה אין גיבערס האב איך געבויעט סיי די בחורים און סיי די מקווה טהרה, און איך האב געבויעט די מקווה אין. פיפטי טוירד סטריט כ'מיין ביי אייטינט עוועניו ווילחאוויץ, און איך האב אויך געבויעט די מיט די קוואל דארטן ביי בית ישראל, איז במילא מיך האט דער וויזשניצער רבי גענוצט אויף זיינע מקווה'ס, סאו איך קען נישט קיין מקווה'ס, נו אויב אזוי איז ער דאך א פושע צו נעמען א מענטש וואס ער קען נישט קיין מקווה, מילא ער האט אפגעקויפט א מקווה מיט דרייסיג יאר צוריק און ער האט נישט געקוקט ווער ס'האט עס געבויעט, איז אן עוון פלילי, מילא דאס זאל איך אים מוחל זיין ווייל ער האט דאך ארויסגעפארן אויף מאנסי צו מאכן געלט, נישט אז ער זאל אריינלייגן שוין דרייסיג פערציג טויזנט דאלער אין מקוואות, אבער נאכדעם היינט וואס ער איז א מולטי מיליאנער וואס האט ער נישט געקוקט וועמען ער נעמט? כ'האב אים אויך איבערגעפיקסט די מקווה אין זעקס לי עוועניו, ס'איז געווען א מקווה וואס איז געווען זוחל, די אייזן אויף וואס מ'האט זיך אנגעכאפט אראפצוגיין דאס האט צוגעשטאפט אז ס'זאל נישט ארויסרינען, מיט די צייט איז עס געווארן לויז.

און ווילסט מיר זאגן אז נחמיה ווערט ביי דיר זידאן באלד אט די ערד ערשיידעט?
יעצט דו זאגסט אז זי האט גערייכערט אום שבת איז א מחלל שבת, פון וואנעט ווייסטו? דו קענסט זי בכלל? כ'האב מורא ווער ווייסט וואס דו האסט שוין געטון מיט איר. ווי קענסטו איר בכלל? זי האט דאך נישט געוואוינט דארטן ווי דו וואוינסט, דו וואוינסט אין מאנסי, דו ביסט דאך פון ר' מאטעלע'ס חברה, סאו ווי געסטו יעצט אזא זאג זי איז געווען א מחלל שבת? וועגן דעם איז זי נישט באגלייבט, און איך וויל דיך פרעגן נאך א זאך, און אז זי איז געווען א מחלל שבת ווערט זי אויס באגלייבט, און עס האט דאך נישט צו טוהן מיט דעם. שולחן ערוך שטייט אז דארט ווי א מענטש האט א שוואכקייט, למשל איינער איז מפריח יונים, טאר ער טאר ער נישט זיין עדות ביי דיני ממונות. יעצט קען זיין ווען זי איז ווען אן עדות אויף גיטין און קידושין וואלט עס זי נישט געווען אנגענומען לויט דיר, אבער סתם אז מען האט איר בועל געווען באונס, בפרט נאך וואס עס איז געווען איסור יחוד אזויפיל צייט און ער איז געפארן מיט איר, פון די קאנטרי אויף ניו יארק אין אַכצן שעה? כ'מיין, וואס איז מיט דיר? שוין, מ'האט אפגעפסקנט ער איז מחלל שבת דאס העלפט, אזיאטישע סאקמערע שפראך, דער מחלל שבת וואס דארף נישט גלייבן אויף גארנישט, ווייסט דאך נישט אז ער איז מחלל שבת. דו ווייסט נאך גארנישט, קודם האסטו אפגעמאכט דיין מיינד און מיט דעם האסטו געשאסן, יעצט לאמיר גיין ווייטער, לאמיר הערן וואס דו פארקויפסט ווייטער. וואס זאל מען גלייבן אז דער טוביה חטא אז דער איז א שייגעץ און ער טוט כל דבר אסור? זעץ זיך, לערן און דאווען, נישט פון זאגן אז מ'זאל אננעמען ס'זאל דיך אויסהערן. יעצט לאמיר גיין צו די זאך. דו ווייסט מ'האלט אין איין כאפן די עדה מיט טרייפענע פלייש. דוד שווימער וואס איז געווען ביי זיי איינגעשטעלט אלס א דיין האט מיר געשיקט ווייל איך האב דעם גרעסטן אידישן האטליין און אויך כ'האב א בלאג האט ער דאך געוואוסט אז ס'וועט ארויסקומען האט ער מיר געשיקט א בריוו אין סערטיפייד זאלסט וויסן ס'איז אמת מ'האט געכאפט טרייפע פלייש און די עדה וויל זיך נישט בייגן. און יעדער ווייסט וואס ס'איז געווען דארט, סאו אלל אוו א סאדען קומסטו יעצט אן א טוביה חטא ווייל ער זיצט און דאווענט און ער לערנט? מ'האט אים נישט גענומען ער זאל דאווענען און לערנען, מ'האט אים גענומען ס'זאל זיין א כשרות ביי די עדה, און דאס איז היינט נישט דא.
נו וואס זאל איך דיך אצינד אויסרעדן, וויל דיך א מענטש אפילו גלייבן? מקוואות, זי איז ביזי מיט מקוואות, ס'האט איר געמאכט מקוואות.

ביז רוב דערפון איך האב צוגעשטעלט דעם פלאן, איז נאכדעם האט זיך געמאכט א מעשה מיט עפעס א יונגל וואס הערשי ברייער האט מאנס געווען און דער רבי האט מיך געוואלט ארויס האב איך געזאגט איך גיי גערן ווייל מקוואות מוז איך נישט בויען אבער קינדער מוזן זיין סעיף סאו ביסט הייסט עס אויכעט מכחיש זיין פיין אויב אזוי בין איך מכחיש אז ר' מאטעלע בכלל נישט קיין רבי ר' מאטעלע וואוינט ערגעץ אין פיטסבורג און ער דרייט זיך דארט מיט זונות. כ'מיין אז דו ווילסט אנהייבן אזוי צו רעדן גיימער אונז רעדן אלל די וועי. איי דאס נישט גלייבן פון ר' מאטעלע, און אויף סרולן גלייבסטו יא? ביי סרולן ווייסטו ס'איז אמת. סאו לאמיר לאמיר אויפהערן די משוגענע שפראך. און דו האסט געפרעגט וועמען? דעם דזשיבאור? הע, דער דזשיבאור איך האב דאך גע'פסל'ט זיין מקווה. ס'איז געווען פסול דאורייתא. און ס'איז געווען דער אלטער רב, דער פאפא קיטשי פאפא רב אין מאנטריאל האט געשריגן, נחום ראזענבערג איז גערעכט. פארלירטס אים נישט, נעמטס אים אהער און זעטס ער זאל עס פארעכטן. ווען טאהשער רבי האט געוואלט כשר'ן זיין מעין מקווה האט ער גערופן צוויי מענטשן, קיטשי פאפא רב און נחום ראזענבערג, די איבריגע איז אים נישט אינטערעסאנט געווען קיינער. וואס האקסטו א טשייניק? און דו האסט געפרעגט ר' יוחנן וואזנער? דו האסט אים נישט געפרעגט, ער ווייסט אז ווען מ'האט גע'כשר'ט די קוואל האב איך אים געזאגט פונקטליך וואס מ'גייט דארט טוהן, ווייל ער האט אויך נישט געקענט, ער איז נישט אזוי באקאנט אין הלכות מעיינות, כ'האב אלע רבנים געוואלט אז זיי זאלן וויסן וואס מ'טוט דארט. פארשטייסט יעצט האט ער א זאך אז ער האט שוין געפרעגט וואזנער איך וויל דיר זאגן איך האב געהערט אז ר' מאטעלע דרייט זיך אין בתי זונות אין פילאדעלפיע אדער אין פיטסבורג איך דענק שוין נישט ס'געפעלט דיר דאס? סאו וועסט דיך אויכעט אויסלערנען אז דו וועסט אנהייבן מיט די שקרנות וועט עס גיין אינגאנצן אלל דע וועי. כ'רעד פון ר' יוחנן וואלף זאגט מיר נישט קיין השגה אין גארנישט פארשטייסט ר' יוחנן וואלף איז ער גלייבט נישט קיינעם אבער ער זאגט נישט קיין ליגן

אין מוסדות פון תורה און פון חינוך, ווייל אלע קינדער זענען צושרויפט און צומישט, און איך בכלל, איך פארלאנג היינט, איך זאג פאר אלע בחורים וואס לערנען ביי אים, גיי אים צו פרעגן, אה, מגיד שיעור, אה, מענדעלע שטיין, איך קען אויך ווערן אמאל א מיידל? זאג, דיין זון קען נאך צוריק ווערן א זכר? וואו האלט דיין זון? ער האט נאר גענומען אביסל הארמאונס ער זאל באקומען דדים, צו ער האט שוין געמאכט אן אפערעישאן זיך אראפצושניידן אויכעט? פרעגטס אים, שוט אין היז פעיס, ווייל דער מענטש טאר נישט זיין קיין שום מין נישט א מגיד שיעור און נישט גארנישט האבן צו טון מיט חינוך און עסטס אים ארויס פון דארט הויעך, איינער זאל ביי לאנטש פרעגן, אה ר' מענדל, הרב ר' מענדל, זאג מיר איך קען ווערן א מיידל? זאג דיין זון עט נאך קענען צוריק ווערן א יונגל? זאג ווען מ'עט מאכן טהרה פאר דיין זון נאכן טויט ווער עט עס אים מאכן א יונגל צו א מיידל אדער ער עט זיך לאזן פארברענען מ'עט גארנישט ברויכן מאכן? וואו עט מען לייגן וועלכע בית החיים ביי די מענער זייט צו ביי די פרויען זייט, עסטס אים אויף די יארן. איך האב נישט געזאגט אז וועגן דעם וועגן דעם טאר ער נישט ווייל איך האב נאר געזאגט איך בין נישט באקאנט אין הימל פארוואס דער אייבערשטער האט אים אזוי געשטראפט נאר איין זאך וואס איך ווייס פון היינט און ווייטער טאר ער נישט זיין אין חינוך ווייל ער האט אויפגעצויגן א שטוב דאס ארגסטע וואס איז דא. שווייג, דו פארשטייסט וואס איך וויל? פארוואס רעדסטו? ביסט דאך א מיעס קינד, פארוואס קלערסטו אויף יעדעם איינעם?

ס'איז געווען איינער מיקי וויינבערג, דער רבי האט אים געלאזט רופן, ער האט אים געזאגט, אין תשכ"ח, זאגט מיין ישיבה איז אינפעסטעט מיט דראגס, די יונגעלייט זענען אינפעסטעט, אזוי האט דער רבי געזאגט, יענער האט געזאגט, דער רבי וועט פארן יעצט אויף פלארידע, ער עט אהיימקומען וועל איך האבן פאר אים אפאר אדרעסן וואס מען קען טון, און דער רבי איז אהיימגעקומען האט ער געהאט א סטראוק, דער רבי האט זיך געזארגט פאר די אלע זאכן. ס'איז דא יעצט אויכעט געשען נעבעך אן אומגליק, איינער אלינסקי ער איז נישט אויפגעשטאנען שבת אינדערפרי, און וואס זאל איך זאגן פון וואס איז דאס געווען? איך ווייס נישט, טריי טו פיגער איט אוט יור סעלף, קען זיין ער האט געמאכט קידוש און ער נעמט מעדיקעישן, ווער ווייסט? ס'איז דא אסאך מאל לעצטנס איך הער מען שיקט פאר בחורים מעדיקעישן זענען הייפער צו כדומה, זיין טאטע ארבעט אין פארמאסי אין קרית יואל, איך גיי אים נישט חושד זיין, סאמטינג ווענט ראנג, אבער נחום ראזנבערג איז דער משוגענער.

מיט וויפיל מקווה'ס איך האב געמאכט. אלעס וואס איר דארפט אייך זארגן איז, צו ס'עט זיין געלט אראפצולייגן אויף די חתונה, און צו מ'דארף האבן א דירה אין ארץ ישראל, וויפיל געלט ס'עט מ'דארף האבן און וואו מ'עט עס קויפן, ענד דעטס אלל. וואס האט עס מיט וויפיל מקווה'ס כ'האב געמאכט? די זעלבע פרעג איך דיך אויכעט. איך האב קיינמאל קיין מקווה נישט געבויעט. קיינמאל נישט. דו ביסט גערעכט. שור, איך וויל דיך פרעגן, כ'האב מעורר געווען אז דאס הפקר קעגן קינדער איז געווען ממש עד אין לשער, מ'האט געטאטשט וועלכס קינד מ'האט געוואלט יונגלעך צו מיידלעך, מ'האט עס געטוהן אין די גרעסטע פראפעשענעל און ראביניקעל אפיסעס, סאו וואס האסטו יעצט א פראבלעם צו כ'האב יא געמאכט א מקווה, צו דער דזשיבאור האט געזאגט, צו דער דזשיבאור האט נישט געזאגט, כ'פארשטיי נישט וואס דיין פראבלעם איז אינגאנצן. געזעצן. די מקווה פונעם דזשיבאווער האב איך געהייסן מען זאל איבערמאכן כ'האב עס גע'פסל'ט און מען האט געבויעט א נייע מקווה מ'האט געטראפן א קוואל ס'איז געווען א מורא'דיגע זאך באט ס'איז נישט וויכטיג כ'האב קיינמאל קיין מקווה נישט געמאכט מה שאין כן איז וואס? האט מען נישט געטאטשט קינדער אויך נישט? האט מען געמעגט טוהן אלעס וואס ס'איז דא פארגעגאנגען משמרת הצניעות האט געגעבן שלעק און עקסטארטעד געלט? וואטש ענד סי עס קומט יעצט נאכאמאל ברוך מרדכי'ס קעיס, די גאנצע קעיס גייט זיך איבערשפילן, וואטש ענד סי ווי אשכנזי וועט שטיין יעצט נאכאמאל אויפן סטענד און ווי אלע גייען שטיין אויפן סטענד, און איך האב נישט געמאכט קיין מקוואות, איך האב אמאל גענומען א פעני פון איינעם איך זאל שולדיג זיין צו איך האב יא געמאכט א מקווה צו נישט, איך זאג אזוי ווי משה רבינו האט געזאגט לא חמור אחד מכם נשאתי, איך האב נישט גענומען פון קיינעם, איך האב קיינמאל נישט געמאכט קיין מגבית, איך האב אלעס סופארטעד ברוך השם אליינס פון מיין מעשר געלט און איך. פייף זיך אויס אויף יעדן, סאו וואס האט עס יעצט מיט מאכן א מקווה? יא געמאכט א מקווה, נישט געמאכט א מקווה, ער וויל מיך נישט אויסהערן, הער מיך נישט אויס, מאך נאר זיכער דו טאטשט נישט קיין קינדער ווייל דו וועסט גיין אין דזשעיל, ס'וועט דיר גארנישט העלפן. פיין, א גרויסן שכח, איך בין אבער נישט אינטערסירט אין דאס צוריקענטפערן פאר מיך, דו ווילסט גיין דורך סאמווער עלס אן אנהייב פלאץ, אבער ס'דארף האבן א גוט פלאן. יעצט דעי זעהסטו אויס ווי עפעס א וויזשניצער דארט אין רבי'נס גבאי, כ'בין יעצט געוואויר געווארן דעי וואך ווייל איך איך גיי אפיר נעמען דעם לעזערן פארוואס ער האט מיר געזאגט ער גייט נישט העלפן מיין טאטן, און כ'בין יעצט געוואויר געווארן אז ער איז אויף פעיראל, ער איז נישט קיין לשם מצוה מענטש אזוי ווי דער עולם רעדט זיך איין, ער טוט ער טוט לשם מצוה, ער איז נישט לשם מצוה, ער מאכט הונדערטער טויזענטער דאלער ער האט א פעיראל און ער האט טיפס און ער האט אלעס, און איך גיי אים טרייען יעצט ארויס צו ווארפן פון דעם שפיטאל. ווייל ער האט געזאגט אז ער גייט נישט העלפן פאר מיין טאטן ווייל איך שלאג מיך מיט זיין ברודער שרול, יעצט ווען דו ביסט א לשם מצוה מענטש אקעי, אבער אז דו ביסט א פעיראל מענטש וויאזוי מעגסטו אזאנס טון? ס'איז אויך דא א נורסינג האום אין ברוקלין איינע פון די שענסטע נורסינג האומס, ס'איז דא דארט איינער אן איינגעשטעלטער איזריעל, איך האב אים ריקארדעד ווי ער זאגט איך לאז נישט אריין דא דיין טאטן ווייל דו האסט א האטליין, ער האט געמיינט ס'איז א דזשאוק דעמאלטס,

און נחמיה איז א מגלה עריות, עס איז נישט קיין סתירה. און אפילו ווען זי איז יא א מחללת שבת, ווער האט זי אויסגעלערנט? נישט נחמיה האט זי דאס אויסגעלערנט, סאו וואס האסטו א פראבלעם מיט דעם? דו לערנסט אויס א מיידל ביי די צוועלף אז זאל זיין א מגלה עריות, נו, און ווילסט אז זי זאל האלטן שבת? דא וועט עטס הערן ווי נאך איינער קען אויכעט שיסן מיט פסוקים, און ער פליקט אריין. הערטס אויס וואס ער זאגט. הרב נחום, נאך אלע מעשות איז בנפול אויבך אל תשמח. קודם איז ער נישט אויבך, ער איז נישט מיין פיינט, איך האב אים נישט פיינט, איך האב נאר פיינט זיינע מעשים רעים. און נאכדעם, איך פריי מיך דען אז ער איז געפאלן? איך פריי מיך אז ס'איז דא דזשאסטעס. פון דעם וואס מ'האט אים איינגעזעצט, ער ווייסט נישט וואסערע א וועג ווייזער ער איז פאר גאנץ כלל ישראל. מ'האט מורא. ער האט נאך פארלוירן יעצט אויכעט דעם אפיעל האט מען נאך מער מורא. סאו ווי קומט דא אריין דער פסוק בנפול אויבך אל תשמח?

נאכדעם ברענגט די גמרא נאך א סימן אז די ענבים בשפע, ויין ביוקר, מען צאלט צוויי דריי הונדערט דאלער פאר א באטל וויין אדער פיר טויזנט דאלער פאר א באטל דערפון, ווי אר אראונד די קארנער, דזשאסט וועיק אפ עווריוואן, נחום א גרעיט דזשאב, איי ריעלי אפרישיעט. רבותי איך וויל אז זאלט הערן איינער זאגט אמאל א קאמפלימענט אויכעט, ברוך השם אז מען האט עס דערלעבט. א גוט יאר, איך וואלט געוואלט מעורר זיין אזוי ווי נאכדעם איר האט עקספיריענס אין לעבן און איר האט א גוטע קאפ איר האט א גוטע שפראך נחום מזכה את הרבים זאלט איר זיין אויך א מזכה את הרבים און געבן אלגעמיינע טיפס אין לעבן בפרט אין פינאנץ כ'האלט אז אינגעלייט דארפן אסאך אסאך אסאך עדווייס אין פינאנץ און איר האט זיכער אסאך אסאך אין דעם אין דעם אין דעם ליין. ס'וואלט געמעגט זיין יעדע שטיק צייט, דארף נישט זיין קיין לאנגע זאך, פשוט אין פיינענס, אין ביזנעס, טיפס וויאזוי זיך צו האלטן גוט, און וויאזוי צו זיך צו לעבן גוט אין פרנסה. גרויסן יישר כח. יעצט כ'האב דיר געוואלט זאגן, פיינענס איז א זאך וואס דו מוזט האבן א דזשאב, דאס איז וואס איך טענה, איז, איך שלאג מיך נישט אז מ'זאל לערנען ענגליש אלע קלאסן דורך און דורך, איך הער זאגן גראדע אז ס'האט א דורכפאל, מ'האט געמאכט א לאו-סוט קעגן די גאווערמענט, און די פאליטישאנס אין מאנסי זענען גענוג פאוערפול זאלן עס קענען ארויסווארפן, מוז מאכן נאך א לאו-סוט, ס'וועט טוהן, ס'וועט זיך מאכן, אבער איך האב קיינמאל נישט מיטגעארבעט מיט דעם חלק ווייל איך האלט נישט אז מ'דארף מבטל זיין תורה פאר די אלע זאכן, טייטש אזוי, ווען מ'זאגט אז מ'זאל זיך נעמען שפילן בעיסבאל און בעסקעטבאל, אין די יארד פון די ישיבה און די תלמוד תורה, וואלט איך געזאגט דאס איז זייער וויכטיג, אבער אז דו זאגסט מ'דארף אנברענגען צוויי דריי שעה לערנען ענגליש, איך האלט נישט אז דאס איז באמת די זאך, ווייל איך שיק הונדערטער מענטשן צו נעמען א GED און אין א דריי חדשים זענען זיי דארטן וואו מ'איז געווען אז מ'האט געלערנט א גאנץ לעבן די אלע זאכן, און פון דעם האלט איך נישט בכלל. נאר וואס, ווען די האלטסט ביים ארויסגיין אין די גאס מיזטו גיין ערגעץ, מיזט גיין אדער צו טורא קאלעדזש אדער מיזט גיין צו אנדערע קאלעדזשעס וואס ס'דא כסדר פראגרעמס, אדער ס'דא די מיידלעך זאלן נעמען ס'דא אין בארא פארק איז דא א פרוי וואס זי געט טעסטס ס'קאסט אפאר הונדערט דאלער און זי געט די קרעדיטס קענסט באקומען א בעטשלערס, וועסט נישט קענען סוקסידן אנדערש, ס'איז פארפאלן. אמאל איז געווען אקאונטינג וואס איך בין געווען דערין, איז געווען א דזשאוק, עס איז ארויסגעקומען שווערע געזעצן, די מינוט ווען דו ביסט געווען פֿיר אדער פֿינף יאר שוין אן אקאונטענט האט מען דיר געגעבן די סערטיפיקעישן אן גארנישט, אזוי ווי היינט דרייווער לייסענס, אמאל ס'איז געווען האסט געדרייווט א טראק אפאר יאר האט מען דיר געגעבן אטאמאטיש CDL, היינט איז געווארן אזוי שטרענג, היינט איז געווארן שטרענג מען קוקט נאך טאמער דו דארפסט דרייוון פאר א באס, צו דו האסט דייעביטיס, צו דו האסט די קראנקהייט יענע קראנקהייט, טאמער יא מוזטו דיך גיין טשעקן יעדע האלבע יאר צו וויפיל, ס'געווארן יעדע זאך שטרענג, פארפאלן, דו קענסט נישט זאגן כ'על מיך ארויפזעצן אויפן מאנסי באס, כ'על ווערן א דרייווער און כ'האב נישט די אלע קוואליפיקעישאנס, יו העוו טו באקל דאון, איך קען דיר נישט געבן קיין עצה אין פיינענס, דו דארפסט אליינס וויסן וואס דו האסט ליב, דו דארפסט גיין צו א סייקייטריסט אדער א סייקאלעדזשיסט, זאג אים וואס דיינע איידיעס זענען צו דו ביסט גיערט פאר דעם צו נישט, און נאכדעם וועסטו גיין נעמען א GED, דאס איז די עקוויוועלענט פון א היי סקול, און נאכדעם וועסטו גיין אין סקול. איך שיק זייער אסאך מענטשן זאלן גיין אין מעדיקל, מיין זון איז ברוך השם מצליח געווען, ער שיקט מענטשן, כ'ווייס יעצט איך בין געווען אין קראון הייטס האבן מיר עטליכע געזאגט זיי גייען אויפן זעלבן ריכטונג ווי ער, פארשטייסט? פיינענס איז נישט א זאך וואס איך קען דיר דאס מסביר זיין. דארפסט וויסן וואסערע אן עקספיריענס דו האסט. יעצט דא קומט צוריק נאכאמאל דער זעלבער משוגענער וואס כ'האב שוין געהאט ארויפגעלייגט, און ער קאלט כסדר, ער זאגט ער איז פון די עדה, ער הייסט פאפענהיים, שמאפענהיים, סאו הער עטס אים אויס, עט'ס הערן א שיינע זאך. און נאך א גוטן טאג, א גוטן חנוכה, מעג מען דען אזוי רעדן אויף די הייליגע סקולענע רבי? דאס מאכסטו גאר גרויסע זאכן.

ער וואלט ווען געקענט, אז יענער האט געזאגט די אלע מעשות פון תלמידי בעל שם ס'וואלט געקענט זיין אמת. אבער לאמיך גיין צו שטאט, וואס האב איך פון זיין תלמיד חכם'שאפט, אז ער לאט די חזירים באזוכען בית מדרש און ער מאכט לייצנות פון די גאנצע מערכה. שוין, דאס איז נאר געווען אביסל דער עולם זאל פארשטיין ווי מ'האלט און ביי וואס מ'האלט.